א גוטן ערב שבת קודש פרשת תזריע מצורע. קודם גיי איך אנהייבן מיט אן עמערדזשענסי, כאטשיג ס'איז שוין דא א לאנגער שיעור נאר איך מוז עס צולייגן. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, האט זיך אוודאי געהערט אז די אמעריקאנער ענדזשענירן זענען גרויסע בהמות, זיי בויען בריקן וואס מען פאלט אראפ דערפון, עה, איך וויל מאכן א מגבית, איך וויל מאכן אזא קעמפעין אז מען זאל סטרענטענען די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט אז זיי זאלן בויען בעסערע ברידזשעס. איך וויל איך וויל רעדן ממש אפאר מינוט ווייל ס'איז א לאנגער שיעור די וואך און ס'איז נישט געבליבן צופיל צייט אבער איך מוז דאס באטאנען. כ'האב מיר אויסגערעדט דאס הארץ א גאנצע טאג אויף וואטסעפפ אבער איך מוז זאגן פארן עולם די וואס האבן נישט קיין וואטסעפפ איך וויל ענק זאגן די אמעריקאנער באפעלקערונג זענען אזאלכע רשעים זיי בויען ברידזשעס וואס מען פאלט אראפ דערפון. ס'איז נישט צום גלייבן. מען דארף בעטן משה דוד נידערמאן זאל מאכן א פראטעסט. כ'וויל ענק זאגן דעם אמת. ס. יעדער האט אוודאי געהערט וואס דא איז געשען, א ווייבל האט אראפגעשפרינגען פון א בריק, מען האט זי נאך נישט געטראפן, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זי טרעפן גאנצערהייט, זי הייסט מלכי לעבאוויץ און ס'איז גרויסע צרות, יעצט איך זאג אייביג ווען מען לערנט זיך פון א זאך דעמאלטס הייסט עס א דורכלעבעניש און מען האט זיך געלערנט. טאמער לערנט מען זיך נישט, דעמאלטס איז עס א וועיסט אוו טיים. איך זאג נאכאמאל, מען דארף וויסן. אונז האמיר נישט גענוג מענטשן וואס זיי ווייסן ווי צו גיין פאר העלפ. איך בין זיכער דאס ווייבל איז געווען אויף העלפ, זי האט איבערגעלאזט אויף פעיסבוק א בריוו אז די אלע מענטשן וואס זיי דארפן העלפ זאלן גיין פאר העלפ, און מען דארף טון אין דעם. יעצט איך האב געהאלטן אין איין זאגן אויף וואטסעפפ אז מען דארף צושטעלן נאך העלפ און נאך העלפ און נאך העלפ און מען דארף אויסלערנען די אינגע ווייבלעך אז אפילו די מיידלעך אז זיי האבן א פראבלעם זאלן זיי גיין זאלן זיי גיין פאר העלפ ס'איז נישט קיין בושה ס'איז גארנישט קיין בושה אז א מענטש גייט פאר העלפ למעשה איז אבער אז ביי אונז איז דאך אלעס א בושה שוין דאס אמאל מסביר געווען ווען מען דארף שוין סייקיעטריק ווארדס גייט מען הערשט זיך אויסרעדן אין די מקווה דאס הארץ זייער נישט גוט וואס דא גייט פאר. און איך וויל ענק זאגן דעם אמת, איך בין אין טאטש מיט אסאך סייקאלעדזשיסטס פון די אידישע געגנט, זיי זאגן אז זיי זענען צו קלאטערד אין די קליינע דירות, און אין די זעלבע צייט די קינדער קענען זיך נישט שפילן אין די גאס געהעריג, אין די סטריטס האט מען מורא זיי אריינלויפן, די מאמע מוז אראפגיין אין די פארק. און נאכדעם זאגן זיי אז די מענער געבן נישט גענוג העלפ, און איך פארשטיי די מענער אויכעט, היינט דארף מען ארבעטן אכצן שעה א טאג מען זאל קענען מיטן דעם רענט, און למעשה ס'איז עה געווארן א א ארגער דער גלות ווי אין מצרים, און ווען א פרוי זעהט אז ס'גייט נישט, און שי דאזענט געט ענאף סופארט, אדער שי דאזענט געט ענאף לאוו, אבער שי דאזענט געט ענאף מעדיקעישאן, אדער מען טוט נישט אפדעיטן און ארום סוויטשן די מעדיקעישאן. קעשן, דיס איז די ענד וואס עס לאזט זיך אויס, די אלע וואס זיי לעבן אויף די אלע מעדעצינען אזוי ווי פראזעק מיט די אלע וואס זיי טוען ווי מען זאגט ארויסנעמען די מענטש פון דעפרעשן, איז זייער אסאך מאל לאזט זיך עס אויס דעט דעי דאונט וואנט ליוו ענימאר, זיי טרינקען אויס די גאנצע באטל מעדיקעשן צו כדומה, סאו איך וויל זאגן פארן עולם דעיס זאל אונז זיין הנחת אבן הפינה אז אונז זאל מען שטעלן אין אלע אידישע געגנטן. גענוג סייקאלעדזשי און סייקייעטרי און אויסלערנען דעם עולם אז ס'איז נישט קיין בושה ווען איינער איז דייעגנאוזט מיט קענסער ער גייט צום דאקטער, דאקטער נעמט א בלאט טעסט און ער זאגט אים דו ביסט פאזיטיוו פון קענסער הייבט ער נישט אן צו שלאגן דעם דאקטער און זיך צו קריגן ס'איז נישט אמת ער זאגט אוי יע סאו וואט דו איי דו נאו די זעלבע אויך וועט איינעם דייעגנאוזט אז ער האט א פראבלעם א מענטל פראבלעם א מענטל דיסארדער דארף ער גיין צום דאקטער און טון וואס די דאקטער זאגט. זאגט און ער זאל נישט אנהייבן צו זאגן ס'איז נישט אמת, איינער די דאקטער זאגט אים איך האב דיך דייעגנאוזט דו האסט דייעביטיס, ער וועט זיך נעמען שרייען אויפן דאקטער ס'איז נישט אמת, ס'נישט אמת צו לאנג און די דאקטער וועט אים נישט געבן קיין געהעריגע טריטמענט וועט ער נישט דא זיין, סאו איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם דאס איז א מורא'דיגע מוסר השכל אז אונז האב מיר נישט גענוג מענטל העלט העלפ און אונז האב מיר נישט גענוג העלפ פאר דיפרעשאן און ביי אונז מאכט זיך מער דיפרעשאן ווי ביים גוי ווייל דער גוי האט נישט קיין שום מין דרך ארץ, האט ער א זון האט ער נישט קיין זון, איך מיין ער טוט וואס ער וויל, ער האט נישט קיין שום מין אבליגעישאנס פאר גארנישט, און ער דארף נישט באצאלן שכר לימוד, און ער דארף נישט באצאלן היי סקול און קאלעדזש, און ער דארף נישט באצאלן די אלע זאכן, ביי אונז אז די גאווערמענט געט קאלעדזש פראגרעמס גנב'עט עס די ישיבה צו, שאפראן רב מיט אלע רבנים האבן זיך אייגענע הייזער פאר זיי און פאר זייערע קינדער, און אונז לאזן זיי הענגען. כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי, ס'א חלק פון לעבן, מ'מוז אוועקמופן פון די גרויסע שטעט, ישיבת כרכים קשה, מ'קען נישט דא עקזיסטירן, יור נאט גאנע בי עיבל טו דו דעט און דאונט קיד יורסעלף, דו מוזט איבערלאזן די אלע זאכן, גייסט צו די מאמע יעדן פרייטאג און זי געט דיר מיט אביסל טשולענט און אביסל קוגל, די אלע זאכן איז געשטארבן. רבותי מ'העוו טו טינק פאזעטיוו, דעיס זאל אונז זיין א לערן געלט אז ס'איז דא אזאלעכע צענליגע, מיר זאגן סייקאלעדזשיסט, מיר זאגן אידישע סייקאלעדזשיסט, פרויען מיט מענער, זאגן ווען איר זאלט הערן די קולות וואס טוט זיך אפ ביי מיר אין אפיס, וואס די פרויען שרייען דעי געט נאו העלפ פראם די האזבענד, זיי האבן נישט גענוג געלט צו דעקן דעם בודזשעט, דער האזבענד זיי. אנגעשטרענגט און אנגערעגט ווייל ער האט נישט קיין געלט פארן שכר לימוד, דא האט מען שוין געשיקט א לאוו לעטער פון די ישיבה אז מען נעמט נישט אן די קינדער טאמער ער באצאלט נישט, דאס רעדט מען ווען ער האט שוין קינדער מצוינים, און נאכדעם אדווערטייזט מען אז ס'איז דא אין אלע ישיבות נאך פלאץ פאר מצוינים און א געהעריגן בחור דרייט זיך אין די גאס און די פלייש פאלט שטיקער, איך זאג ענק נאכאמאל עטס זאלטס מיך פאלגן, גייט עטס ענק באזעצן. אין קליינע שטעט, און ער ווייסט וואס עטס זאלטס טון, זאלטס אפילו נישט עפענען א תלמוד תורה, עפענטס א פאבליק סקול, עפענטס אן עדיוקעישאן, תלמוד תורה העט מען לערנען צוויי שעה ביינאכט, צוויי שעה פון פינפע ביז זיבענע ביינאכט העט מען לערנען אביסל אידיש, עפענטס א געהעריגן גויאישן עדיוקעישאן ס'וועט ענק נישט קאסטן גארנישט, מ'עט אריינשטעלן אידישע טיטשערס וואס זאלן נישט לערנען קיין מינות און כפירה, וועט עס אויסזען בעסער ווי מ'זעט אויס אין ווילימסבורג. אז מען קען נישט קען מען נישט. די תקנות פון רב שיע בן גמלא איז געווען אויב מען קען, אויב מען קען נישט קען מען נישט. און דא געט די גאווערמענט געלט נאר זיי ווילן עטס זאלטס לערנען די אלע ענגלישע לימודים, מ'לערנט ענגלישע לימודים. צוויי שעה ביינאכט וועט מען לערנען אידישע לימודים. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, אונז דיטיריערעיט מיר, אונז קראמבל מיר, אונז צעגיי מיר, און טאמער ס'וועט אזוי נאך אנגיין נאך אפאר יאר, דעמאלטס וועט נישט בלייבן איין בחור און איין מיידל וואס וועלן אפילו זיין ערליך. ס'איז א ביטערע ווייטאג באט דעטס וואט איטס אלל אבאוט רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין. און יעצט גייען מיר רעדן וועגן רייז ארויסרייס. כ'האב געוואלט זאגן איך בין געווען אין ארץ ישראל האט מיר איינער געזאגט א בעלזער דער רב האט איהם געשטעלט אז מען זאל אבאכט געבן פאר אלע צניעות פון בעלז דערווייל זע איך ס'איז א באנטש אוו באלאני מיט ליגן פארוואס ווייל ס'איז דא א ועד המכינה די ועד וואס זי גרייט צו די מסע הקודש שטייט אזוי, ואלה דברים שאין להם שיעור איז הכנסת אורחים, איז הכנסת אורחים איז מיר דאך פון די גרעסטע זאכן וואס איז דא, אבער כ'האב ענק שוין געזאגט דאס איז היינט בטל ומבוטל, מ'טאר קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב, שטייט דא אזוי, היות אז מ'גרייט זיך צו גרויסע אסאך געסט וואס וועלן קומען פון די גאנצע וועלט, כ'מיין אויף מיר זאלט עטס ענק נישט רעכענען, ווייל קודם איך האלט נישט ביים קומען און אויך עטס וועטס דאך מיך נישט אריינלאזן. איז וויל איך ענק זאגן, זאגן שטייט אזוי, הנני בזאת בבקשה לכל מי שביכולת לארח ולהעניק לינה בתוך ביתו רחמנא לצלן דער טוט זיין זנות אויפן גרעסטן אופן לשבת קודש פרשת אמור ויום א' לג בעומר וכן מי שיכול למשך כל השבוע מיום ג' פרשת אמור עד יום ד' פרשת בהר צו האבן מענטשן ביי זיך אינדערהיים שיפנה צו וועם להרב ר' אהרן רייז השם יאריך ימיו ושנותיו במספר און ס'דא דא א טעלעפאן נאמבער אדער דורכן אימעיל, כ'ווייס נישט צו מ'קען האבן אן אימעיל אן אן אינטערנעט באט זיי מעגן ווייל די רבי פארט מעג מען אלעס בכבוד רב הוועד המכינה כ'וויל ענק זאגן בעלז עטס ווילטס מיר איינרעדן עטס ווילטס תשובה טון רייז וויל ווערן ערליך עטס ווילטס מיר איינרעדן אז עטס ווילטס אז בעלז זאל זיין א קלין האוז קען זיין עטס ווילטס אבער נישט ווען ס'קומט אז די רבי זאל קענען האבן א טובת הנאה פון דעם. ווי קענט עטס טוהן אזא חוצפה און אזא שייגעץ שטיק ביי אזא שייגעץ אינדערהיים, יעדער ווייסט ער איז געווען א שייגעץ ער האט געכאפט מיידלעך אין טרעין סטעישען אנטווערפען און יעדער ווייסט אלע זיינע מעשים רעים און אין די זעלבע צייט ווייסט יעדער אז ער האט א קאר סערוויס און האט שוין אפגעקויפט נאך א קאר סערוויס און ס'איז לעבן די סקול און ער דרייווט אהיים די מיידלעך בעלז ליסען טעל איט טו די מארינס זאלטס דערציילן ענקער קדושה וטהרה צו אנאנדער נישט צו מיר אונז קען מיר ענק זייער גוט אונז זע מיר וואס עטס טוטס.

פון סעקשועל אביוז איז נישט צום גלייבן, ס'איז געווען סעקשועל אביוז. יעדער האט עס געלייקנט, ס'איז נישט געווען אמת, יעדער האט געזאגט איט דאזענט העפן, ס'איז געווען ממש א אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען. עד כדי כך, ס'איז א מורא'דיגע זאך, שטעלט אייך פאר, געקומען איין משוגענער, הייסט ער נחום ראזענבערג, און ער האט ארום געשריבן בריוון פינף יאר פאר רבנים, און האט געטון וואס מ'האט געקענט ס'זאל ארויסקומען. ווייל ער האט געהאלטן די אנלי וועי ווי גאנא ווין דיס וואר איז אז ס'וועט זיין אן אווערנעס. יעצט ס'איז דא מענטשן זענען געווען היילי היילי פראפעשענעלס, היילי פראפעשענעלס, למשל ס'איז געווען אן ארגענעזעישן וואס האט געהייסן אוהעל, און דארטן איז געווען די גרעסטע און די מאוסט סאפיסטיקעיטעד סייקייטריסטס סייקאלעדזשיסטס, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט באהאלטן, כ'האב אליין אמאל געהערט ווי דאקטער פעלקאוויץ האט געזאגט אז פאר פערציג יאר צוריק האט ער געמאכט אן אסיפה, ער האט געוואלט אויסלערנען די אידישע קינדער וואס ס'גייט פאר מיט סעקשועל אביוז, ווייל ער איז דאך געווען אין אוהעל, ער האט דאך געוואוסט וואטס העפענינג. האט מען אים איינמאל גערופן תורה ומסורה זאל זאגן א דרשה, און ער האט זיי נישט געזאגט פונקטליך וואס ער גייט זאגן, און ער האט גערעדט פון די חזירישע זאך סעקשועל אביוז וויטש דידנט נעווער העפן אין די אידישע קאמיוניטי האט ער געזאגט. דרייסיג יאר האט געדויערט ביז מען האט אים צוריק גערופן נאכאמאל אויפן טעלעפאן, און דאס איז געווען בערך צען יאר צוריק ווען איך האב שוין אנגעהויבן צו ארבעטן, און כ'האב שוין אנגעהויבן מסביר צו זיין וואס דא גייט פאר. סאו בקיצור, עטס זעטס אין וואסערא דענייעל אונז האמיר געלעבט. יעצט אז א בחור איז נישט געקומען פאראויס, פארשטיי איך ער האט געלעבט אין דענייעל, ווייל ווער האט אים דען געזאגט אז ער מעג קומען פאראויס? איז דאך חזר'ישע זאכן צו רעדן אזוי, נו, ממילא האט ער דאך נישט געוואוסט. אבער דאקטער פעלקאוויץ מיט די אלע גרויסע דאקטוירים, עטץ האטס דאך באקומען פאר דעם מיליאנס אוו דאלערס אז אונז זאלמער האבן א סעיף קאמיוניטי, סא האו אין די ווארלד דיד איט העפען אז עטץ האטס אלעס באהאלטן און קיינער האט גארנישט געזאגט? ס'איז ממש א שרעק אז ס'איז געשען אזא זאך, ס'איז א נבלה עשה בישראל מ'זאל אביוזן גאנץ כלל ישראל, איך האב שוין געזאגט אסאך מאל איך וועל עס איבער זאגן, היטלער איז נישט געווען אזא רוצח ווי דאקטער פעלקאוויץ, מיט אוהעל, היטלער איז נישט געווען אזא רוצח, פארוואס? ווייל קודם כל היטלער איז דאך א גוי, און אונז זעמיר אידן, און ס'איז דאך הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, איז דאך דא א ריזן פארוואס מ'האט אונז פיינט געהאט, אבער פארוואס פעלקאוויץ איז נישט געשטאנען און געשריגן רבותי ס'איז צרות, פארשטיי איך נישט. האסט געוואלט זיין פרעסטידזש זיך ראטעווען? נחום ראזענבערג האט אנגעהויבן מיט סטיקס און סטאונס. כ'האב אפילו באקומען אמאל א מעסעדזש פונעם אפיס פונעם דיסטריקט אטוירני, אויך שוין געווארפן סטיקס און סטאונס ענד יו וואן, דאס איז געווען נאך דעמאלטס ווען מ'האט שוין אנגעהויבן צו הערן אז ס'דא טשיילד סעקשועל אביוז, האט ער געזאגט לעטס סיט דאון, און איך האב געזאגט פאר טשארלס היינס וויט יו איי וויל נעווער סיט דאון. למעשה, איז קומט אויס אז היטלער איז געווען א קלענערע רוצח ווי דאקטער פעלקאוויץ מיט אוהעל, מיט די אלע אידישע סייקייטריסטס, די צווייטע זאך פארוואס איז א גרעסערע רוצח, איז וועגן דעם ווייל היטלער ווען ער האט געהארגעט די אידן האט ער עס געטון ווייל ס'איז געווען א גזירה מן השמים, דער אייבערשטער איז געשטאנען דארטן ווייל ער האט אונז אלע יארן געווארנט זינדיגטס נישט אינטערמערידזש מיט טרייפעס, נבילות וטריפות, אלעס וואס איז פארגעגאנגען האט אונז דער אייבערשטער געווארנט, אבער דאס אז. היימישע מענטשן, דאקטוירים זאלן באהאלטן וואס ס'גייט פאר ביי אונז, און אונז האמיר פארלוירן הונדערטער קינדער, ס'איז נישט א נייע זאך, און דאס אז מ'האט דאס געלאזט באהאלטן זענען זיי גרעסערע רוצחים ווי היטלער ימח שמו, יעצט למעשה, און יעצט איז געשען א נייע זאך, די אלטע זאכן האמיר שוין אפגערעדט. ס'איז שוין דא סעקשועל אביוז, מ'טוט שוין אין דעם, אבער יעצט איז דא א נייע זאך און ס'איז זייער געפערליך, דראגס, כ'האב ענק שוין געזאגט, דראגס איז די ארגסטע זאך. יעצט, כ'שטופ די גאנצע צייט מ'זאל רעדן און מ'זאל דינגען די גרויסע זאל, כ'האב ענק אייביג געזאגט, איך האלט אז יעדע וואך דארף מען איין מאל נעמען יעדע זאל אין ווילימסבורג, יעדער זאל מנדב זיין איינמאל סאקמער און איינמאל דער איינמאל יענער און מ'זאל רעדן פון דעם, איך האלט אז דאס איז אזוי וויכטיג נישט ווייניגער ווי צו לערנען מיט א קינד שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ווייל דער אייבערשטער זאגט אז כ'על האבן געזונטע קינדער און כ'על האבן דורות וואס זאלן זיין געזונט וועלן זיי באמת קענען מקבל זיין דעם עול מלכות שמים, און טאמער נישט און דער אייבערשטער האט גארנישט אז עס קייך האלב כלל ישראל וועט זיין אין בית החיים, און דער אנדערע העלפט וועט זיין אין משוגעים הייזער, און מען טוט, איך זעה אז ברוך השם וואס איך רעד דער עולם הערט, ס'דויערט נאר צייט, כ'וויל נישט געבן קרעדיט פאר נחום ראזענבערג ווייל סוף כל סוף בין איך דאך אין חרם, כ'מיין, נעמסט א מענטש וואס ער איז אין חרם און ער פארט נאך בעסער פון יעדן ברוך השם, עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן. למעשה איז געשען יעצט א נייע מעידזשער ברעיקטרו אז מען גייט טאקע יא טוהן דאס, מען גייט צאמנעמען אלע קהילות און מען גייט טאקע לערנען נישט שמע ישראל, ניין מען גייט לערנען וועגן דראג אביוז, מען גייט לערנען אלעס וואס ס'גייט פאר, יעדער זאל וויסן, ס'זאל ביי קיינעם נישט זיין פרעמד וואס ס'גייט פאר, דאס איז אנבעליוועבל, מענטשן האבן זיך אהערגעשטעלט און מען האט זיך אהערגענומען. עניוועי, האבן זיך צאמגענומען יעצט עטליכע גרויסע ארגענעזעישאנס, איינס הייסט אוהל, די פעימאס אוהל וואס זיי פלעגן געבן פאר יעדן פילס מען זאל אריינגיין פון איין טיר און ארויסגיין פון א צווייטע טיר, און ממילא האט מען זיי נישט איינגעזעצט און אוהל איז געווען אלע חזירים פלעגן דארטן קומען, נאכדעם איז דא אווער פלעיס דאס איז פאר סעקשועל אביוז אן ארגענעזעישאן, נאכדעם איז דא עמודים דאס איז. די ארגענעזעישאן וואס האט זיך געגרינדעט בערך א יאר צוויי צוריק צו העלפן פאר די חברה וואס זענען אן דראגס, און דאס האט געגרינדעט ראביי צבי גלאק וואס ער האט נעבעך געוויסט וויפיל סוסיידס איז דא ביי אונז, נאכדעם איז דא אן ארגענעזעישאן וואס הייסט סעיף, מ'זאל לערנען קינדער. וועגן סעקשועל אביוז, נאכדעם איז דא ריליעף און נאכדעם איז דא FJCC. קיצור זיי האבן זיך צוזאם גענומען, זיי האבן געזען אז אינאף איז אינאף, אונז קען מיר אזוי נישט לעבן ווייטער, און מען האט אפגעדינגען א זאל. אינטערעסאנט אז מען האט געלאזט אים פארדינגען א זאל, היינט זעט אויס אז די אלע רישות וואס סאטמאר מיט די קהילות האבן אפגעטון דאס איז געפייגערט, און דער עולם האלט ביי אן וועג מען זאל טאקע האבן א סעיף קאמיוניטי, האבן זיי אפגעדינגען א זאל.

טווענטי סעווענטין, סעווען טוירטי פי עם צו ניין פי עם אין עטרת חינקא. יעצט איך וויל ענק זאגן רבותי עטס זאלט'ס עס נישט האלטן פאר גרינג איך האלט יעדער זאל דארט זיין. יעצט די וואך ווען ס'גייט ארויף די שיעור עט זיין ערב שבת קודש פרשת תזריע מצורע וואס דאס איז. עיפריל די טווענטי עיט. קומט אויס אז אויב תזריע מצורע איז דורך, דער שבת קומט נאכדעם זונטאג, און נאכדעם קומט מאנטאג, די מאנטאג וואס דאס איז פרשת אחרי קדושים, וואס נאכאמאל, אין ענגלישן איז עס דער ערשטער פון מעי, דעמאלטס גייט זיין די מיטינג, סאו ס'איז לעס ווי דריי טאג אוועק נאך. דעם שבת וואס קומט, דאס איז שבת, זונטאג און מאנטאג. נאכאמאל, איך וויל פונקטליך זאגן. אין חומש שטייט אחרי דרך מבוא השמש, נאכן וועג ווי די זון גייט אונטער. זאגט רש"י, וואס הייסט נאכן וועג ווי די זון גייט אונטער? זאגט רש"י סימן מסר להם. אחרי מיינט ווייט, ס'איז נישט נאכן וועג. אלעס גייט מיט סימנים. הציבי לך ציונים, מען דארף מאכן סימנים אויף יעדע זאך. איז יעדער זאל געדענקען, ס'איז מאנטאג נאך די וואך וואס עטס הערטס דעם האטליין, מעי דעם ערשטן, פון סעווען טוירטי ביז ניין א'קלאק, אין עטרת חינקא, א האנדרעד ענד טווענטי ניין עלמוואוד עוועניו אין ברוקלין, גייט מען דארטן רעדן אן אווערנעס וועגן וואס ס'גייט פאר מיט אלעם, מיט דראגס און מיט סעקשועל אביוז, די ספיקערס זעמ זיין הרב אלי' ברודני, ער איז דער. רעבע, דער רב, דער אדווייזער פאר עמודים, נאכדעם גייט זיין דאקטער עקיבא פערלמאן וואס ער איז אין טריטמענט פון אדיקשאן צו די פעמיליס, ער איז דער דירעקטאר פון די קליניקעל סופערווייזער פון עמודים, נאכדעם איז דא דאקטער נארמאן בלומענטאל, ער גייט ענק אויסלערנען וועגן אדיקשאן, זיך אויסלערנען צי ענקערע קינדער זענען אדיקטעט שוין צי נישט, און נאכדעם גייט זיין, כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן דעם דראגס, ס'הייסט. נאלאקסאן, NALOXONE, טרעינינג, מען גייט לערנען וויאזוי מען טוט הענדלען די קינדער וואס זענען אויף קאוקעין און מען זאל זיי קענען ראטעווען די לעבן. יעצט די נאלאקסאן ווייס איך נישט צי מ'וועט דעמאלטס אויכעט לערנען אלעס באריכות אבער מ'וועט עס אנטאטשן אזוי אז יעדע אידישע טאכטער אנפארטשענעטלי וואס האט א זון אדער א טאכטער וואס זענען פארכאפט אין דראגס זאל וויסן א וועי אוט. בקיצור.

דעטס וואט איטס היער אלל אבאוט, רימאווינג די סטיגמע אוו אדיקשאן, רבותי איך בעט יעדער מענטש, א יונגל, א מיידל, א ווייבל, אן אלטע באבע, א זיידע, א יונגערמאן, יעדער זאל גיין דארטן, יעדער זאל מאכן זיכער אז ער זאל דארט זיין, ווייל עטס וועטס דעפענעטלי עפעס האבן אוט אוו דיס, אז ס'איז נישט דו, איז עס א פרענד, א סאן, א מענטש זיצט לעבן דיר אין שול, איינער וואס האט מיט דיר היינט גערעדט. א חברותא דיינער און עס קען זיין דיין טאכטער, איך וויל זאגן דעם עולם, דער עולם האט עס נישט ארויס, איך זיץ און איך האלט אין איין זאגן ווי ווייט ס'איז וויכטיג אז מען זאל נעמען קער פון דעם פראבלעם, ווייל ווען נישט לאזט זיך עס אויס אין בית החיים, דאזענט טעיק לאנג, ס'איז א סטראגל, אבער ס'איז אסאך א גרעסערע סטראגל ווען מען איז שוין דערין, און ס'איז אסאך גרינגער זיך אפצוטיילן דערפון ווען מען הייבט אן, ביפאר יו סטארט ענד ווען יו סטארט. איך רעד מיט ראש ישיבות פון די גאנצע וועלט, רבותי דער מצב איז שרעקליך, מען וועט נישט קענען לערנען אין א ישיבה נארמאל, מען קען שוין היינט נישט לערנען, ס'איז פול מיט דראגס, האט מיר דערציילט א בחור אז די ראש ישיבה רייכערט, ער צאלט געלט מען זאל אים ברענגען מאריוואנע פארן שיעור, אזוי ווערט ער אביסל בוסט אפ, רבותי נעמטס עס נישט פאר גרינג, ווען כ'האב ענק געווארנט און כ'האב ענק געבעטן אז ס'איז דא סעקשועל אביוז, פופצן יאר שלאג איך מיך ביז ס'איז ארויסגעקומען, אולי ס'איז שוין ארויסגעקומען צוביסלעך, דאס האט אויסגעפעלט? פארוואס? וואס האט עטס געוואלט דא באהאלטן? אז עטס האטס געלעבט אין דינייעל און עטס האטס געמאכט געלט אויף דעם? רבותי פאלגטס מיך, די רבנים מיט די כלל טוערס מיינען נישט אייער גוטס, זיי האבן אייך אין דר'ערד אייך מיט אייערע קינדער מיט די אייניקלעך. א טאטע האט אמאל פארהערט א יונגל, א יונגל איז געגאנגען פרשת נח, אין חדר, און דער רבי האט געזאגט ויאמר ה' דער אייבערשטער האט געזאגט לנח צו נח, צא גיי ארויס, דאס יונגל איז אן אבידיענט יונגל, ער פאלגט, ער גייט ארויס, ער וואקט ארויס, זאגט דער רבי זעץ דיך אראפ, שוין הייבט דער רבי נאכאמאל אן ויאמר ה' דער אייבערשטער האט געזאגט לנח צו נח, צא גיי ארויס, און דאס יונגל הייבט זיך ווידער אן, ער גייט ארויס, בקיצור דער רבי איז שוין גערעגט, ער ווייסט דא נישט וואס צו טון, הייבט ער אן אזוי, ווייל די קינד האט געמיינט אז מען מיינט ער זאל ארויסגיין. האט ער געזאגט ויאמר ה', דער אייבערשטער האט געזאגט לנח צו נח, צא דער שלאק זאל דיך באטרעפן, שוין, קיצור, דאס קינד בלייבט ווייטער זיצן, ווייל אז צא הייסט דער שלאק זאל דיך באטרעפן, ס'הייסט שוין נישט גיי ארויס, נו זיצט ער. ס'קומט שבת צום פארהער, טאטע פארהערט אים, זאגט ער, קינד טייערער זאג, ויאמר ה', דער אייבערשטער האט געזאגט לנח צו נח, צא דער שלאַק זאָל דיך באַטרעפֿן! שרײַט דער טאַטע. װעם? זאָגט ער, װאָס הײסט װעם? אַתּה דיך ואשתּך און דײַן װײַב, ובֿניך און דײַנע קינדער, ונשי בניך, און די װײַבער פֿון דײַנע קינדער. אונדז דאַרף מיר װיסן, קײנער איז נישט אימיון, דאָס װעט נישט געשען בײַ אים און בײַ זײַן משפּחה, עס קען געשען בײַ אַתּה דיך ואשתּך און דײַן װײַב, ובֿניך און דײַנע קינדער, ונשי בניך. רבותי, מע מוז אַרבעטן אױף דעם! ווייל ס'זענען שוין היינט אלע מודה ס'איז שוין נישט דא קיין רעזיסטענס, אמאל ווען ס'איז געווען סעקשועל אביוז איז דאך געווען א משונה'דיגע רעזיסטענס, מ'האט מיך געלייגט אין חרם, כ'האב שוין נישט צען יאר וואו צו דאווענען, מ'האט אויף מיר געשאסן מיט א גאן, מ'האט אויף מיר געשאסן בליטש, מ'האט געוואלט אלעס טון אראפנעמען דעם מענטש פון די שטאט, היינט האט דער עולם אנגעהויבן צו האלטן מיט מיר, זיי האבן אלץ געהאלטן נאר דעמאלטס האבן זיי נישט געמעגט זאגן, און היינט זעט מען די רבנים איז איין שטיק לצנות מיט די גאנצע משמרת הצניעות איז א לצנות, סא כ'וויל ענק זאגן רבותי ראטעוועטס ענק. און איך בעט נאכאמאל יעדער זאל פארלאנגען אז אין יעדן תלמוד תורה און אין יעדן מיידל סקול און יעדע ישיבה זאל מען אריינשטעלן א מענטש וואס עס זאל קומען יעדן טאג איינגעשטעלט די גאווערמענט צאלט פאר דעם נאר סאקמער קאקמער גייט טון אזוי זיי גייען נעמען דאס געלט אז זיי האבן איינגעשטעלט אזוי ווי מען גנב'ט אויף די לאנטש פראגרעמס מיט אלעם און דערווייל וועט נישט זיין קיינער אבער דאס גיי איך זעהן אז ס'זאל יא זיין ווייל איך האנדל מיט די גאווערמענט איך האב זיי געזאגט וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן מיט אביוז די גאווערמענט האט זיי געגעבן גרויסע געלטער ווייל זיי האבן געזאגט זיי נעמען קער פון אביוז, זיי האבן גענומען קער, זיי האבן אליין געשטופט די קינדער, אין די מחילה אריין. זיי האבן גענומען געלט פון וועמען זיי האבן געקענט, פון די פעדאפיילס, פון די עלטערן, ס'איז א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, אונז האמיר קיינער נישט ווער צו טון פאר דיר, יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט די רול אוו די האוז, אז ס'קומט אריין איינער און זאגט איך וויל מ'זאל אריינשטעלן אזא מענטש, גייט די הנהלה דיר לאכן אין פנים. טאמער אבער קומען צען טאטעס אדער צען מאמעס און זיי גייען צו די הנהלה און דעיר ריפיוזד, קענסטו גראד דא קאלן די גאווערמענט, אנטשולדיגט, ס'איז דא א סקול, איך פארלאנג א נארמאלע זאך און זיי ווילן עס נישט צושטעלן. דעטס אלל. אונז גיימער, אונז זעמער אין מלחמה, אונז זעמער עמטליך אין מלחמה קעגן די סמארטפאונס, אונז האלט מיר יעדע אידישע קינד, א בחור און א מיידל דארף האבן א סמארטפאון, ער מוז עס האבן, ער קען זיין סטאק אויף א באס איינער זעצט זיך צו צו איינעם און כאפט אים אן דעם פופיק, אזוי ווי. שיע קליין האט געטון אויף מאנסי באס, האט מען א סמארטפאון געבט מען א דריק גראד צו די פאליס און די פאליס פארט נאך נאכן באס, איך האלט אז סאיז נישט דא נאך א סעיף זאך ווי א סמארטפאון, סזאגט פונקטליך ווי ער איז, מקען עס פראגרעמען אז מען פרעסט דעי באטן איז אזוי און דעי באטן איז אזוי, די רבנים ווילן נישט ווייל זיי ווילן נאך ווייטער זיך אינדזשויען און כאפן אפאר טאלער פון דער, ס'האט ארויסגעפייסט די אלע געלטער, האט מיר געזאגט דער רוב, אונז פלעגן מיר מאכן מיליאנען, היינט האב איך נישט קיין ברויט אין שטוב, זאג איך אים קענסט קומען צו מיר, איך וועל דיר געבן א שטיקל ברויט. איצט זיי ווייסן אויף וואס זיי צילן, זיי ווייסן וואס ס'גייט זיי אונטערברענגען, איינער פון משמרת הצניעות האט אויפגעפיקט, יעדע פאר טעג האט ער אויפגעפיקט א מיידל פאר א היטש פון די ברוקלין נעווי יארד און האט איר גערעיפט יארן, אן אנדערער פון משמרת הצניעות האט עס מיר מודיע געווען, האט מיר געזאגט דעם נאמען, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען. עניוועי, רבותי, דו איט פאר יור סעלף, נישט פאר נחום ראזענבערג, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, אלע וואס זיי הערן אויס אז זיי פאלגן נישט זאלן גיין אין דר'ערד, אינאיינעם מיט די רבנים, איך האב ענק אין דר'ערד טיף טייער, איך באקום נישט קיין געלט נישט פון עמודים און נישט פון די גאווערמענט און איך ברויך נישט זייער געלט ווייל איך בין א פרי לענדסקעיפער, דאס איז די בעסטע זאך, איך האנישט מיט קיינעם, איך זאג מיין מיינונג ענד דעטס עבאוט עז פאר עז איט גאוס. יו וואנט העלפ יור סעלף? יו וואנט העלפ יור טשילדרען? יו וואנט העלפ יור האסבענד? יו וואנט העלפ יור גרענד פאדער דעם אלטן נויער וואס ער שטופט נאך אין דיינע אייניקלעך? דו וואט יו העוו טו דו. און אז מען דארף רופן די פאליס און אים איינזעצן מעגסטו דאס אויך טון. נישט נאר דו מעגסט נאר ס'איז א מצוה. סאו כ'בעט דעם עולם יעדער זאל געדענקען דעם דאטום. איך זעה דער עולם האט שוין פארגעסן דעם דאטום. קיינער העלפט מיר נישט צו. דער דאטום איז מעי די פירסט. עטס ווייסטס מעי איז זייער א חשוב'ער חודש. ס'קומט יעצט מעי, מ'זאגט. April showers brings May flowers, מעי איז ס'בלאסעמט, אלעס בלאסעמט, ס'איז ממש א מחיה וואס ס'געשעהט אין מעי, April showers brings May flowers איז למעשה מעי די פירסט, מעי די פירסט איז מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל לייגן אוועק יענע נאכט און מ'זאל זיך צוזאמקומען אין די חינקע ס'הייסט עטרת חינקע, כ'הער זאגן עפעס א פרוי האט געהייסן חינקע, קיינער האט נישט געוואלט געבן די משפחה א נאמען נאך איר ווייל ס'איז אביסל א וויערד נעים, האט דער דער מאן אירע געבויעט א וועדינג האל, קוקט אויס א גרויסע מצוה, טראסט מי. עניוועי, פראם סעווען טוירטי טו ניין, נאר טרייט צו זיין נישט ווילימסבורגע צייט סעווען טוירטי. ר' חיים מאיר'ל ווען ער האט געדארפט אריין קומען צום טיש ניין איז פינף צו ניין איז ער שוין דארט געווען, און אנדערע רעבעס ווען סדארף אריין קומען ניין למשל דער סקווערער קען זיצן אין פעניע און עסן פאטעיטא טשיפס אינדערהיים אויסגעשטרעקט אויף א קאוטש האט מיר דערציילט זיינס אן אייניקל און דער חיה לאט קינדער ווארטן אינדרויסן צוויי שעה ביינאכט און סאיז טונקל אין סקווער סאיז דא ביימער און אלע רעיפס זענען דעמאלטס פארגעקומען דעמאלטס האט הערשי געהאט זיין גרעסטע רעיפ ארגענעזעישן, נישט נאר הערשי נאר אלע, דארט איז געווען מלמד וכו', איך וויל נישט נאכאמאל איבערגיין, עניוועי, וואן טווענטי ניין עלמוואוד עוועניו אין ברוקלין ווער ס'האט די טמא'נע כלי זאל עס אריינקלאפן, וועט ער וויסן וויאזוי אנצוקומען דארט, פון סעווען טוירטי זאלט עטס דארט זיין, נישט סעווען טוירטי נאר סעווען אקלאק, אזוי אז מ'וועט קענען זיך מסדר זיין, מ'וועט קענען זאגן העלאו, און יעדער וועט זיך אויסרעדן די הארץ איינער פארן צווייטן, אה דו האסט אויך א זון וואס איז אויף דראגס, איך האב אויך א זון, דו האסט אויך א זון וואס מ'האט מאלעסטעד. דעטס די אנלי וועי ווער גאנא ווין, און זאלט עטס אלע האבן גרויס הצלחה דארט, איך וויל ענק אלע זעהן דארטן, איי דאנט וואנט נאו איש בל יעדר, ס'איז אזוי וויכטיג ווי צו גיין אויף א פראטעסט קעגן די ציונים ימח שמם מיט שמח שמם, די אלע שטותים זעמיר אונז שוין זאט, אונז קען מיר שוין די שטותים אויסענווענדיג, פונקט אזוי וויכטיג. שוין, יעצט זעמיר גייען ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א פאני זאך, ס'דא אזא מין זאך ס'הייסט. א גראפעלאג. דער מענטש ער הייסט דיר שרייבן א בריוו און ער זאגט דיר אלע דיינע נטיות, דו ביסט א גערעגטער צו אהער מיט אהין, בקיצור איך ווייס האט מיר איינער געזאגט אז אין בעלז גלייבט מען אין דעם זייער שטארק ווען מ'טוט א שידוך הייסט מען זאל שרייבן א בריוו. און מען גייט צו א גראפעלאג. און ער טוט זאגן וואס צו ס'איז א גוטער שידוך צו נישט. יעצט באמת, איך האלט נישט דערפון, ווייל איך האלט א יעדער שידוך איז גוט און יעדער איז נישט גוט. איף יו וואנע ברעיק איט יו קען ברעיק איט, איף יו וואנע מעיק איט יו קען מעיק איט. און וואס געשעהט לאמיר זאגן אז אלעס איז גוט און נאכדעם קריגט די פרוי קענסער צו דער מאן? ליסען, מערידזש מוז מען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. מען דארף טון וואס מען קען, זיך נאכפרעגן, אבער נאר מוז מען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. סוף כל סוף דו ביסט דא פאר א מישען און דו ווייסט נישט פארוואס. יעצט, ס'איז געווען אמאל אין ווילימסבורג איז געווען א איד וואס האט געהאט זייער שיינע טעכטער, און ער האט נישט געקענט א שידוך טוהן מיט די טעכטער ווייל ער איז געווען פארגלייבט אין דעם, ער האט געזאגט יעדן בחור שרייב מיר א חידוש, און יענער האט געמיינט אז ער וויל האבן א טיפן חידוש דערווייל איז ער געגאנגען צו אזא גראפעלאג, און ער האט אים געזאגט צו ס'איז יא צו נישט, די מיידלעך זענען געווארן עלטער, זענען געווען ווי מען זאגט זיי האבן זיך געדרייט אין די גאס, ער האט געהאט א ביזנעס, זיי האבן זיך געדרייט, בקיצור ס'האט נישט געטויגט. קיצער ער איז געגאנגען, ס'איז א גוטע דזשאוק, ער איז געגאנגען דער בעלזער רב און ער האט געהייסן אז אן אנדערע בחור זאל שרייבן פאר יענעם א חידוש, און נאכדעם איז געווארן דער שידוך, און ס'האט זיך גוט אויסגעארבעט, עס הייסט אז א אנדערע בחור האט געשריבן פאר אים א חידוש ווייל מ'האט געמיינט אז ער זוכט א גרויסן למדן, דערווייל האט ער געזוכט אן אנדערע זאך, און ער זעט ס'האט זיך אויסגעארבעט אלע זיינע קינדער האבן שידוכים געטון, דאס איז אלץ ווי מ'זאגט, אבי ס'זאל נישט זיין תמים תהיה עם השם אלוקיך. עניוועי, אז מ'טוט א שידוך מ'גייט איין מוז מען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, ס'דא אסאך מאל חתן כלה, געשעהט אן עקסידענט, געשעהט דאס, זיי לאזן שוין נישט אפ דעם שידוך ווייל די, ס'איז דא א געוויסע זאך וואס האט זיי געשטעלט אינאיינעם און דאס איז דער כח פונעם הייליגן באשעפער, עניוועי, איז. געווען אויף קול מבשר, נאר ס'זעט אויס מ'האט זיך געדריקט אז זאלן עס אראפנעמען, פארשטייט זיך פארוואס ווייל ס'איז מנוולות. איך גראדע הער נישט אויס קול מבשר.

פלעגט ער מיר אייביג זאגן, ס'מוז זיין א סיסטעם וואס אויף די בלוט זאל מען קענען דערקענען צו יענער איז א חזיר צו נישט. האב איך אים אייביג געזאגט, כ'וועל פרעגן דאקטוירים, עט דיס פוינט האבן די דאקטוירים מיר געזאגט דער איז נאו סאטש א טינג ווייל זיי טענה'ן, אז דאס איז א זאך וואס א מענטש ארבעט זיך אויף, אין אדער ווארדס אז ער הייבט אן צו גיין אין מקווה, מען הייבט אים אן צו שלעפן און ער שלעפט אנדערע, בקיצור ווערט ער אריינגעשלעפט. אבער זעט אויס אז די דאקטוירים זענען נישט גערעכט. מען געפינט אויס יעדן טאג נייע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל, און ער זאגט אז ווען ס'קומט א מלמד זיך צו שטעלן אין א ישיבה זאל מען אים שיקן צו אזא גראפעלאג, מען זאל אים פרעגן פונקטליך, ער זאל שרייבן א בריוו, ער זאל אויסשטעלן א רעזעמעי, און מען זאל זיך נאכפרעגן, יעצט איך וויל זאגן איין זאך פארן עולם, מאן דלא יועיל, לא יזיק. ס'איז געווען איינער האט אמאל געמוטשעט דעם גערער רבי'ן פאר א הסכמה פון א ספר, יענער האט גארנישט געשריבן, האט ער געשריבן די הסכמה אם לא יועיל לא יזיק, שאדט נישט דער ספר דער זיכער נישט, די זעלבע דא אויכעט, איך ווייס נישט צו ס'ארבעט צו נישט, אבער אויב איינער זאגט אז ס'איז דא א ליכטיגקייט ביי די ענדע פון דעם טונקלען טונעל וואס אונז לעבן מיר אזויפיל יארן אין דעם טונעל וואס מ'האט געטאטשט אונזערע קינדער איז זיכער כדאי מען זאל עס אויסטרייען, און אויב מען וועט זאגן אז ער איז א חזיר זאל מען אים טאקע נישט נעמען, ספק פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש איז דוחה שבת. ס'איז זייער א אינטערעסאנטע זאך און כ'האב באקומען זיכער הונדערט קאלס, ר' נחום איר האט געהערט? זאג איך, כ'האב נישט געהערט אבער יעדער האט עס מיר איבערגעגעבן, איינער האט עס מיר אריינגעלייגט. אויף מיין באקס נאמבער אויף וואן או וואן האט ער עס אריינגעלייגט א גאנץ אריכות, ס'איז אנבעליוועבל. ברוך השם, דאס קומט אויכעט נאר פון אווערנעס, ווייל יענער אליינס זאגט איך האב מיך נישט געטרויט ווען צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט, קיינער האט זיך נישט געטרויט צו רעדן, ס'איז געווען איין משוגענער אין שטאט וואס האט געזאגט איך לאך פון יעדן, און ער הייסט נחום ראזענבערג, איך האב ענק געזאגט איך לאך פון ענק, איך האב נישט מיט סאטמאר גארנישט, כ'האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, איך קען דאווענען אין טעקסעס אויכעט, איך קען דאווענען אינדערהיים. אמעריקע איז זייער א גרויס לאנד, א שיין לאנד, מען האט זיך אריינגעשטעלט אין ווילימסבורג, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ווען סאטמאר רב'ס שיף וואלט ווען אנגעקומען אויף פלארידע וואלט מען אין ניו יארק נישט געטארט וואוינען ווייל ס'איז גילוי עריות, אזוי ווי דעם רבינ'ס שיף איז אנגעקומען דא אין עליס איילענד טאר מען נישט וואוינען אין פלארידע, גאנץ אמעריקע איז איין שטיק זנות און גאנץ אמעריקע האט שיינע שטעט און שטעט ווי מען געבט אובאכט, מען געבט אובאכט אויף די יוגנט, סאו. איי וואנט יו טו נאו אז דאס קומט אויכעט נאר פון דעם ווייל מען האט אייביג גערעדט דערפון און אז ס'געשעהט שוין איז שוין דא א גראפעלאג וואס ער קען דיר דיטעקטן צו יענער איז פארכאפט אין דעם צו נישט. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, אין אמעריקע איז שוין דא עטליכע סטעיטס וואס האבן שוין די זעלבע געזעץ ווי אין ארץ ישראל אז טאמער מען כאפט א חזיר דער גאווערנמענט זאגט איך וויל נישט אויסהאלטן אלע חזירים אין תפיסה איים נאט אינטערעסטעד טו דו דיס איז טאמער כאפט מען א חזיר דארף באקומען פֿינף יאר צען יאר פֿופֿצן יאר בעפאר סטארטס עניטינג זאגט מען אים ליסען אויב דו ווילסט דורך גיין מעדיקעל קעסטרעישען טייטש מען געט די נידעלס און ס'שטארבט אראפ די גאנצע אבר מיט די תאווה לאז מיר דיך גיין צוריק אין די גאס און ס'דא איין סטעיט וואס ס'טרייעט עס יעצט אויס ענד איטס ווארקינג גוד איטס ווארקינג גוד מיינט צו זאגן רוב חברה מ'האט זיי געכאפט זאגן זיי אקעי ליסען לעטס געט איט אווער וויט אזוי בין איך כאטש א פרייער מענטש אין די גאס אויך און איך קען האבן א גוטן דזשאב אויכעט. א פראפעסאר אויך קען זיך נישט צוריק האלטן, מאכט מען קעסטרעישאן, ס'איז אויך א געווינס, צוביסלעך געווינט מען עס אויף אלע מיני פראנטן וואס מען קען נאר. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, יאר השם פניו אליך ויחנך, דער אייבישטער זאל שיינען זיין פנים צו דיר און ער זאל דיך לייטזעליגן, וואס הייסט דאס לעניננו, ס'איז א מורא'דיגע זאך, כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, איך קריג יעצט א קאל פון א טאטן, ער וואוינט אין א שטאט, ער האט מיר געזאגט וואו אויך, איך ווייס נישט צו איך זאל ארויסזאגן דעם נאמען ווייל. יו נאו, ס'איז פרייוועט זאכן. און ער זאגט מיר אזוי, לא פחות ולא יותר, ר' נחום, איך האב אויסגעהערט וואס איר זאגט אז מ'זאל מאכן אייגענע סעמס, און אויכעט אז אין ארץ ישראל האט מען יעצט ליגעלייזד אז מ'קען פארקויפן מאראוואנע. און אלעס וואס איר זאגט ביז יעצט איז געוען הונדערט פראצענט אמת. ממילא וויל איך אייך זאגן, איך האב געזאגט פאר מיין טאכטער איך לאז דיך נישט צוריק פארן אין סעם אין ארץ ישראל, עטס געדענקט מיר אלע די מעשה פון מייזעלס, יעצט ווייס מען אלעס פון וואס דו רעדסט. בקיצור, איך בין א גאנצער ארומדרייער. אין מיין שטאט, און איך האב קאנווינסט אז צוואַנציק מיידלעך זאלן נישט פארן, און נישט נאר כ'האב קאנווינסט אז זיי זאלן נישט פארן, כ'האב אויך געמאכט אז אונז גיימער עפענען דא א סעמ. דא אין די שטאט ווי אונז זעמער, איר זענט דאך אזוי גערעכט, וואס דארפן אונז אויסגעבן געלט פארן אויף ארץ ישראל, ס'האט מען דאך אלעס דא אויך די זעלבע, ס'א מורא'דיגע זאך, איך זאג אייך באמת, דאס הייסט יאיר השם פניו אליך ויחנך, מ'זעט אז דער אייבערשטער איז מסכים צו אלעם וואס מ'טוט, צו אלעם ווייס איך. אפשר איז ער מסכים צו וואס מען טוט? וויאזוי זעהט מען דאס? כ'האב ארויפגעלייגט פאריגע וואך א גאנצע אריכות מ'זאל נישט לאזן די מיידלעך פארן, מ'האט ליגעלייזט מאראוואנע, די אלע רבנים זענען דאך ווי בהמות, קאל איך א רב מ'האט ליגעלייזט מאראוואנע, פרעגט ער וואס דאס האט עפעס צו טון מיט האוואנע? וועלכע בהמות זענען זיי? נאכדעם קום איך צו א צווייטן רב זאג איך אים, איר ווייסט מ'טוט משכב זכר אין אלע מקווה'ס? זאגט ער און וואס איז דאס משכב זכר? ער ווייסט נישט וואס מאראוואנע איז און דער ווייסט נישט וואס משכב זכר איז, עניוועי זאגט מיר דער איד, יו. אן די באל, יו אר א הונדערט פערסענט אין די טארגעט, און אונז האמיר זיך צוזאמגעזעצט, האמיר געמאכט א מיטינג, האמיר געזאגט מיר גיימיר נישט צוריק שיקן אונזערע קינדער, אונז וויל מיר נישט אונזערע קינדער זאלן זיין בשר תותחים קאנאנפלייש פאר אזעלכע ראש ישיבות ווי מייזעלס און פאר אזעלכע נחמיה וועבערמאנדלעך, און טינעידזש גערלס דו העוו פראבלעמס און זיי דארפן האבן ספעשל סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט. געלט. דא האמער אינשורענס פאר זיי, דא קען מען האבן דאקטוירים, דא קען די פרוי מיטגיין די מיידל, און ס'ממש ס'איז אנבעליוועבל, איך זאג אייך ווען איינער זאגט מיר כ'האב געווינען אין די לאטערי פון א מיליאן דאלער, איז עס ממש נישט העלפט אזא שמחה ווי דער זאך וואס איז יעצט דא געשען, מ'דארף אפגעוויינען דעם עולם פון פארן, וואס האסטו צו פארן אויף ארץ ישראל, ארץ ישראל איז אמאל געקומען צו דיר צו פארן? איך זאג אייביג, אונז שיקט מיר געלט אויף ארץ ישראל, אוי! אָרעמע מענטשן! כ'האָב געװאָלט װיסן, זײ האָבן פֿאַרגינען אַ מײדל אָדער אַ ייִנגל פֿאַר אַן אַמעריקאַנער בחור, אָדער פֿאַר אַן אַמעריקאַנער מײדל האָט מען פֿאַרגינען אַ בחור? אַ הינקעדיקס, אַ קרומס, אײנעם, װאָס אים פֿעלט ער אַ פֿוס, װאָס האָט עס פֿאַרלױרן אױפֿן באָס, דאָס האָט מען דיר געטאָן אַ טובֿה, מ'האָט דיר געגעבן. באָט אָדער דען דעט, אײנער רעכנט זיך מיט ענק? אײנער האָט עפּעס מיט ענק? די ארץ-ישראלדיקע זענען דאָרט, נאָר שיק דאָס געלט. סאָ, ברוך-השם, אַ. קענט אפגעוויינען, כ'ווייס נישט וויפיל נאך מיידלעך זענען נישט פארן וועגן דעם און קען זיין אנדערע האבן זיך אויכעט בארעכנט און נישט יעדער וויל געבן דעם קרעדיט פאר א צווייטן, אבער טאמער האב איך דאס דורכגעבראכן, האב איך דורכגעבראכן די בעסטע און די גרעסטע זאך וואס כ'האב דורכגעבראכן ביז יעצט. וואס, מיידלעך אויף הפקר זאלן פארן? וואסארא מין געפארעכץ איז דאס? עניוועי, איך זאג ענק רבותי, די זאכן ווערן בעסער ביי די דעי, ברוך השם. יעצט מ'דארף אויך זעהן אויב ס'בלייבן דא אזוינפיל גרויסע מיידלעך, מ'זאל מאכן ספעשל רולס און מ'זאל זיי פראטעקטן. נישט משמרת הפופיק זאלן נאכלויפן נאך מיידלעך און מען דארף וואטשן אויף זיי אין אדער ווארדס אזוי ווי ס'קומט דאך יעצט אז ס'מוז זיין מער מיידלעך אין שטאט און די חזירים אנהייבן זיך אויפצוהייבן דעם קאפ און אויף דעם דארף מען אונז זייער זייער אבאכט געבן אינו דומה זאגט רש"י למועטין עושין את המצוה למרובים עושין את המצוה אז ס'איז דא מער מענטשן דארף מען האבן מער שמירה און אז ס'איז דא מער שמירה העלפט דער אייבערשטער. און דאס איז וואס עטס דארפט זעהן, יו שוד מעיק שור אז קינדער זאלן נישט פארן, קינדער זאלן זיצן דא, די מאמע זאל זיי קענען אנקוקן יעדן טאג, און זעהן ווי וואס ווער און ווען ווי מען האלט, עטס ווייסט דער פנים איז א רשות הרבים, ס'זאגט אויס אלעס, ס'זאגט אויס צו א מענטש איז פרייליך צו ער איז סעד, ס'זאגט אויס צו ער איז אויף דראגס, ס'זאגט אויס איף הי איז אינטו סאמטינג מיסטשיף וויטש הי שודנט בי אינטו, סאו איך האב הנאה. הע, ברוך השם, געלויבט ביסטו הייליגער באשעפער, באמת א שמחת הנפש, קען אפהיטן אידישע טעכטער פון זנות. אה, יעצט קאלט מיך אפ א איד און ער זאגט מיר, איר ווייסט? כ'האב געהערט זייער אסאך פון אייך, אבער איך מוז אייך געבן אסאך קרעדיט, זאגט ער, ער האט ליידער א זון וואס ער איז אויך פארכאפט אין קאוקעין, און ער האט געהערט איך האב געזאגט א גאנצע מעשה פון נעלאקסען, מ'זאל גיין צום דאקטער, דער דאקטער געט עס מיט א פרעסקריפשאן, עס קאסט נישט קיין געלט. און ער זאגט מיר ער איז מיר מורא'דיג דאנקבאר ווייל ער איז געגאנגען צום דאקטאר, די דאקטאר האט אים געגעבן די מעדיקעישאנס פאר זיין זון, און ס'האט אים ממש געראטעוועט פונעם טויט, אזוי זאגט ער, ס'האט אים געראטעוועט פון טויט, האט אמאל צופיל געקאוקעינט, און נעבעך, דער טאטע האט עס אים געגעבן, אזא ספרעי ביי די נאז, ממש ס'איז אנבעליוועבל. זאגט מיר אבער דער איד איר האט געמאכט איין טעות און איך וויל אייך פארעכטן ווייל איר קענט חלילה אומגליקליך מאכן מענטשן, איר זענט דאך נישט קיין דאקטער, און איר זאגט אז די מעדיקעישן הייסט נעלאקסען, און דערווייל הייסט עס נישט נעלאקסען נאר ס'הייסט נערקאן, NARCON, נערקאן, יעצט איך ווייס אז ס'הייסט נערקאן אבער דאס איז די געהעריגע מעדיקעישן, טאמער אבער ווילט איר נעמען דזשענעריק קענט איר נעמען נעלאקסען, געווענטליך די גאווערמענט געט דאס. ס'איז אויך געווען עדווערטייזט אויף אלע באסעס, איר קענט עס נאך יעצט זעהן, אז מ'זאל נעמען דאס, מ'זאל עס האלטן אינדערהיים, איז במילא וויל איך דיר זאגן, כ'האב נישט געמאכט קיין טעות, כ'דאנק דיר זייער שטארק אז דו ביסט מיך מעורר, נאר איך האב עדווערטייזט די דזשענעריק, דאס קענסטו באקומען אן א געלט, אז דו דארפסט שוין באקומען די אנדערע, נערקאן, האסטו שוין א פראבלעם מיט אינשורענס, מ'דארף עס שוין באצאלן, ס'הייבט זיך שוין אן א גאנצע זאך, סאו איך דאנק דיר מורא'דיג פאר, ווי מ'זאגט, אויסהערן. אזוי האט די רבי געזאגט, איך דארף האבן די נטורי קרתא, כ'האב זיי פיינט, אבער איך דארף זיי האבן, ווייל טאמער גיי איך אראפ פון וועג, זאלן זיי מיך צוריק שטעלן. די זעלבע אויך דא, איך דארף האבן אזאלעכע חברה, נעבעך, טאמער מאך איך א טעות, זאלן זיי מיך קענען פאררעכטן, אבער דא איז ברוך השם קיין טעות נישט געווען. און איך בעט דיך, טאמער דיין זון איז דערויף, זאלסט אים זען צו היילן אויכעט. ס'איז נישט גענוג דאס וואס מען לעבט אים אויף תחיית המתים, ווייל איין טאג עט עס נישט ארבעטן, היל בי סאו אווערדראגד, אדער איר עט עס נישט כאפן גענוג באצייטנס אז ס'עט זיין דערנאך. סאו נאו וואט יו העוו טו דו. שכוח. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב גערעדט אז צום זיין בחורים איז אים עסן אין מעקדאנעלדס, פסח, חמץ, מיט נבילה, בקיצור האבן מיך אנגעקאלט עטליכע בחורים און געזאגט יא אונז זעמיר געווען אין פלארידע מיאמי ביטש און מ'האמיר טאקע געפרעסן אין מעקדאנעלדס גאנץ פסח, און זיי האבן אנגעהויבן צו זיין ברוגז אויף מיר פארוואס איך זאג עס, האב איך זיי געזאגט אזוי איך מיין נישט דיך צו טשעפען, ס'טוט מיר וויי ענקער מצב, איך מיין פשוט מעורר זיין דעם עולם ווי מ'האלט און וואסערע חורבנות האבן מיר געמאכט און מען מוז דאס פארבעסערן, האבן זיי זיך בארואיגט, האט מיר איינער פארציילט, זאגט ער מיר אזוי, זאלסט וויסן איך בין א תלמיד פון א ישיבה קטנה אין בארא פארק, ס'איז אין בענסענהורסט גראדע, און דארטן האט מען אפגעטון כל דבר אסור מיט אונז, ער האט מיר געזאגט דעם נאמען פון ווער ס'האט עס געטון אבער איך גיי נישט ארויף לייגן זיין נאמען, ווייל עט די ענד אוו די דעי האב איך עס נאכנישט מברר געווען, אזוי ווי איך בין מברר יעדע זאך על בוריו, קען זיין דער בחור האט געהאט א סכסוך מיטן מנהל און מ'האט אים ארויסגעווארפן, זאגט ער דאס. זאגן זאגט ער זיין טאטע איז אויך געווען אינוואלווד כ'האב אים געזאגט געב מיר דיין נאמען האט ער מיר געגעבן נאר זיין ערשט נאמען דעם טעלעפאן האט ער גענוצט פון א חבר איז במילא וויל איך נישט איים נאט גענע היט פיפל אנטיל איי דאנט נאו די טרוט באט וואס ער זאגט איז אז ס'איז געווען נאך זעקס בחורים אינוואלווד ער האט מיט יעדן געטוהן וואס מ'טאר נישט פרעג איך אים וויאזוי קען דאס זיין ס'איז דאך דא ווידיאו היינט איבעראל ביי לאו זאגט ער אין זיין אפיס איז נישט דא קיין ווידיאו האב איך גראד אנגעקאלט דעם וועם מ'דארף אנקאלן זאלן עס גיין אינוועסטיגעיטן ווייל טאמער דאס איז אמת דארף מען צושפארן די גאנצע ישיבה קטנה. ס'איז געהעריג פראד, סאו מען טוט אין דעם. טאמער ס'עט זיך דעוועלאפן אז ס'איז אמת געווען דאס אלעס, הו הו עט זיין יענע חרבן. אזוי ווי משה הערש קליין, עטס געדענקטס דער סאטמארער מנהל? ער האט געמיינט ס'איז נישט דא א ווידעא ביי אים אין אפיס, די מלמדים האבן עס אריינגעלייגט. ממש איז א חרבן. זאגט ער מיר נאך מער, ס'איז געווען א בחור ס'האט זיך גענומען דאס לעבן, ער איז געפארן אויף בעלז אין בני ברק לערנען, און ער האט זיך גענומען דאס לעבן, זיך געהארגעט. זאגט ער מיר אז דער בחור איז אויך געווען איינער פון דעם וואס מ'האט מאלעסטעד. אין די ישיבה קטנה. דער בחור האט געהייסן ישראל גאלד, געדענקסט די פרשה? עטליכע חדשים צוריק. און ער זאגט אז דער מנהל האט גרויס שייכות מיט דעם חזר יענקל פירער, ס'איז ממש א מורא'דיגע זאך, ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר, נאר איך זאג איך נעם זעכצן טויזנט דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿערציק האלב דיסקלעימערס ווייל כ'האב עס נאר מברר געווען צו א סערטען פוינט, און ווייטער בין איך נאכנישט געגאנגען, אבער איך האב שוין אריינגעמישט. די גאווערמענט מען זאל זעהן צו ס'איז אמת אז דארט איז נישט געווען קיין ווידעא די גאנצע צייט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, קינדער זענען צובליטיגט און צוריסן און צוקלאפט, פארוואס? ווייל דער טאטע האט זיי געשיקט אין א תלמוד תורה צו אין א ישיבה קטנה? ס'איז געווען ממש א הפקר וועלט, יעצט לויט ווי דער בחור דערציילט וואס מ'האט מיט אים געטוהן, איך וויל אייך זאגן, דער דייטש ימח שמו פלעגט זאגן פעיפער איז, פאפיר איז געדולדיג, קענסט דערויף שרייבן וואס דו ווילסט, איך קען עס אפילו נישט אויסהערן, איך טאר עס אפילו נישט נאכזאגן, וואס ס'גייט נאך היינט פאר אין חסידישע מוסדות. געזאגט. זיי האבן וועגן וויאזוי זיי שטעלן אפ די ווידיאוס מען זאל זיי נישט זעהן און צו וועם זיי קענען ארויסנעמען אין א לייבערי, זיי זיי ווייסן וויאזוי צו טוהן מיט די בחורים. כ'וויל נאכאמאל מחזק זיין דעם עולם, מאכט זיכער דעט יור טשילדרען דאונט ביקאם וויקטעמס, און כ'קער נישט ווי חסידיש דאס פלאץ איז, און עט די ענד אוו די דעי צאלן אונז אלע נאכדעם די פרייז. שטעל דיר פאר אזא איד ווי דער בעלזער רב, פאר פיר יאר צוריק האט מען אים אריין געשיקט א מעסעדזש אז ס'איז דא א חזר ראזענפעלד, האט ער זיך אויסגעלאכט. געלט. נאכדעם האט ער באצאלט יענע פרייז. ס'איז אן אומגליק וואס ס'גייט דא פאר. יעצט איך וויל פרעגן, פארוואס זענען די מענטשן פון די אלע מוסדות וואס זיי הערן די אלע חזיריי נישט דא צו פראטעקטן זייערע קינדער? איי דזשאסט דאונט אנדערסטענד איט. איך געדענק סאטמאר קאקמאר פלעגט מיר אלץ זאגן, און דיינע קינדער וועלן נישט קענען טון שידוכים, פארוואס זאלסטו נישט פראטעקטן דיינע קינדער? פלעג איך זיי אלץ צוריק פרעגן, העי וועיט א מינוט, און דיינע קינדער זענען יא פראטעקטעד? ווען איינער כאפט צו אין א מקווה אדער א מלמד כאפט צו אין חדר, זענען זיי פראטעקטעד? וואס א פראטעקשען? וואס פארדרייסטו א קאפ פראטעקשען? נאר דאס איז עס, פאר יענעם צו זאגן איז גרינג. כ'וועל נאכאמאל זאגן, דער מוסד איז יעצט אנדער העווי אינוועסטיגעישאן ביי די רייט סאורסעס, און טאמער איז עס אמת, און טאמער איז עס אמת אז ס'איז נישט געווען קיין ווידיאו דארט, איז עס א געהעריגע פעדערעל קריים, ענד יו גאנא פעי ע פרייז פאר דיס. כ'וועל נאכנישט זאגן דעם נאמען אויך נישט, ווייל כ'וויל נישט מ'זאל מעניפעלירן דעם סיסטעם מיט מאכן, מיט טוהן, מיט צוקאלן דעם בחור, מיט צוקאלן די אלע זעקס בחורים, נעבעך. וואס דיין טאטע ווייסט. יא דיין טאטע ווייסט פארוואס איז ער נישט ארויס געגאנגען? פארוואס האט ער דיך געלאזט אז דו זאלסט פאלן פאר די דאגס און הי דאזענט דו עניטינג? דאס איז דא די פראבלעם וואס דא גייט פאר רבותי, איטס גאנע בי א ביג אינוועסטיגעישן, און אויב דאס איז אמת האבן זיי ווייעלעיטעד די לאו אין די יונייטעד סטעיטס פעדערעל גאווערמענט, און דעי גאנע פעי פאר איט. יעצט וועט מען גיין ווייטער. יעצט דער עולם פרעגט מיך פון וועלכע יאר מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט קינדער, האב איך אייך געזאגט אז ס'איז געווען אין אוסטראליע האב איך געהאט דעם א גאנצע כ'האב געזאגט א דרשה האב איך געטראפן דארטן א גוישע סייקאלעדזשיסט וואס זי ארבעט פאר די סקול סיסטעם פאר די גאווערמענט האט זי מיר געזאגט זיי האבן רעיפס אזוי קליין ווי א סיקס מאנט אולד גירל פון אייגענעם טאטע דאזענט מעיק סענס רייט אין דזשערמעני יעצט דא אזוי ס'דא א טאטע ער איז אלט אכט און צוואנציג יאר ער האט געהאט מיט זיך א חבר פון זיבן און פֿערציק יאר און האט גערעיפט זיין אייגענע טאכטער עטליכע מאל ער מיטן חבר ס'איז ממש צו א הימל געשריי א צוויי יארעדיג מיידל גייט מען רעיפן עניוועי זענען ביידע אין קאורט יעצט די פעדעפיילס אין דזשערמעני טוהן זיי אזוי ווי אין ארץ ישראל און אביסל אנדערש אין ארץ ישראל זאגט מען יענעם אדער גייסטו זיצן צוואַנציק יאר אדער מאכט מען דיר קעמיקעל קעסטרעישן מ'איז דיך מסרס מיט קעמיקעלס מיט נידעלס למעשה אין אמעריקע איז עס איליגעל איך האב אמאל גערעדט מיט. מיט איינעם וואס ער האט באקומען פֿינף און צוואַנציק יאר און מ'האט אים געגעבן א טשויס אז ער זאל מאכן קעסטרעישן האט ער געזאגט ער וויל נישט ווייל נאך פֿינף און צוואַנציק יאר ווען ער וועט ארויסקומען וועט ער ווייטער זיין א מען ער וועט קענען ארום גיין מיט זיין אבר און ער וועט קענען רעיפן אדער סתם כאפן מיידלעך מפתה זיין מענה זיין אזוי פארלירט ער זיין גאנצע מענהוט און דאס איז וואס איך וואלט געוואלט אז עיבי בעיבי שטיין זאל הערן דו גייסט פארלירן דיין גאנצע מענהוט אנלעס דו ביסט א קלוגער ביסט א רבי א חזיר א רבי האט פון אלע זייטן קען זיין דאס זיין סיי א זכר סיי א נקבה. ווען איינער וועט לערנען פון אנדרוגינוס וועט מען זאגן אה עבי בעבי שטיין. למעשה איז אבער אזוי. וואס איך וויל זאגן איז אז די די גאווערמענט אין דייטשלאנד טוט אנדערש. אין ארץ ישראל געט מען דיר אן אפשן און אין דייטשלאנד זאגן זיי ניין. פעדאפיילס פעיס קעמיקעל קעסטרעישאן אין פריזאן טו סטעם גראוט נאמבער אוו סעקס. אפענסעס, זיי ווילן נישט אז מען זאל אנפילן די תפיסות מיט חזירים, איז מאכן זיי דיר א קעסטרעישאן און נאכדעם קענסטו ארויס גיין אין די גאס, יור אן יור און. איך האף אז יעדער האט אויפגעפירט זיך ווי עס דארף צו זיין ביים סדר און האט ארויסגענומען עפעס פון דעם הייליגן סדר, די מצה פון פסח דאס איז בבחינת מוחין און דעת. וואס דאס מאכט איז אז ס'זאל צוברעכן די הסתרה, ס'איז דא א גרויסער הסתר פנים און ס'איז באהאלטן אינעם מענטש, און ס'איז דא א הסתר שבתוך הסתר אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט ואנכי הסתר אסתיר פני, און דאס קומט פון די בחינה פון עובר ושנה, א מענטש זינדיגט און ער זינדיגט נאכאמאל, זאגט די גמרא ס'איז נעשה לו כהיתר. און נאכדעם איז דא אזעלכע זאכן וואס דאס איז בחורין וסדקין, ס'איז באהאלטן, ס'זעט נישט אויס ווי דו האסט ממש יענעם בא'גנב'עט, כ'האב נאר געמאכט ביזנעס, אביסל אהער אביסל אהין, ביז ס'קומט צו א פוינט ווען ער פילט שוין בכלל נישט אז ער טוט עפעס שלעכטס, און דאס איז וואס די מצה טוט אונז לערנען, און וועגן דעם איז בדיקת חמץ איז דווקא ביינאכט, ווייל ביינאכט, דאס איז בבחינת הסתרה, ווי שפעטער אינמיטן די נאכט איז אלץ טונקלער, איז כדי אז מען זאל קענען צוקומען מען זאל זען דעם אמת, דארף מען אנקומען צו דעם אור הנר, און א מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, און וועגן דעם איז מען קודם בודק חמץ. אור לארבעה עשר, ווייל דעמאלטס איז די עיקר התגלות פונעם הסתרה. יעצט, דאס איז די בחינה פון עסן די מצה. די בחינה דערפון איז, א מענטש זאל חלילה נישט מתרעם זיין אויפן אייבערשטן וועגן זיין פרנסה, מענטש קוקט זיך אום, ס'גייט מיר נישט, דאס איז אלץ ווייל דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר אויך עפעס, דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר אז דו זאלסט עוסק זיין אין תורה און אין עבודה, און די דיבורים פון תורה און עבודה, דאס מאכט אז דער אייבערשטער זאל פאר דיר משפיע זיין, און אז דו ביסט נישט אין בית מדרש, און דו לערנסט נישט און דו דאווענסט נישט, הייבסטו אן נאכדעם מהרהר צו זיין אויף די משפט פון דעם אייבערשטן, זאגן, עי, רבונו של עולם, פארוואס קומט זיך מיר נישט? איך האב א שטוב מיט קינדער אויסצוהאלטן. אבער דו דארפסט וויסן, יעדער מענטש דארף וויסן, אז דעם אייבערשטנ'ס דרכים זענען גראד, ס'איז נישט דא דערין קיין שום קרומקייט און קיין פאלשקייט. גערעכט. און דער אייבערשטער ווייסט וויאזוי מיט יעדן זיך נוהג צו זיין עקסטערע ווייל ער קען יעדנ'ס יצר הרע, און א מענטש איז באשאפן געווארן זיך צו שלאגן מיט'ן יצר הרע, און דורך דעם וואס מען עסט די מצה איז מען מתקן דעם דעת אז מען זאל וויסן די אלע זאכן, יעצט נאך פסח מעג מען שוין עסן חמץ, פארוואס? ווייל דער הייליגער באשעפער איז א רב חסד און מרבה להיטיב, איז כאטשיג די פרנסה איז אביסל ענג אמאל, דארף מען וויסן אז אפילו דאס ביסל גיבט אויך דער אייבערשטער מיט חסד און מיט רחמים, ס'קומט זיך דיר נישט, דאס איז די בחינה פון תיקון המשפט וואס מ'איז זוכה דורך עסן מצה אום פסח, מ'זעט אז דעם אייבערשטנ'ס משפטים, דער אייבערשטער פירט זיך מיט אונז אפילו אביסל בבחינת משפט, דאס איז אביסל ווי מ'זאגט. ס'טוט וויי, דארף מען וויסן אז אלעס קומט פון דעם אייבערשטן און אלעס איז א מתנת חינם, אזוי ווי דער מן וואס די אידן האבן געגעסן די מצה האבן זיי געפילט א טעם פון מן, מן איז א מין עסן וואס די מלאכי השרת עסן, און ממילא זאל מען פארשטיין דורך דעם אז די גאנצע הנהגה פון א גאנץ יאר איז דעם אייבערשטנ'ס וועגן, זענען. משפט ואין עול, יעצט ווען איז צוגעקומען צו די אידן אז זאלן מעגן אנהייבן צו עסן חמץ נאך שביעי של פסח, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז געווען בבחינת קריעת ים סוף אין שביעי של פסח, און די אידן זענען געווען אין א גרויסן נסיון, אסאך האבן געוואלט צוריק גיין אויף מצרים, זיי האבן נישט געוואוסט וואס טוט מען דא, דעסוועגן דאך זענען זיי עומד געווען אין די גרויסע נסיונות, און זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן, און זיי האבן געגלייבט אזוי ווי ס'שטייט ויאמינו בה' ובמשה עבדו, און זיי זענען אריינגעשפרינגען אין ים, האבן זיי זוכה געווען. צו די בחינה וואס די מצה דארף זיי געבן, אז אלעס פירט דער אייבערשטער בבחינת משפט ואין עול, און ממילא זיי האבן מקבל געווען דעם אייבערשטנ'ס משפט, האבן זיי זוכה געווען צו דעם גרויסן נס פון יציאת מצרים, און צו דעם קבלת התורה, וואס זיי האבן זוכה געווען איז געווען אין די מדבר באר, ענן און מן. וואס איז באר און ענן און מן? באר איז די קוואל פון וואסער, דאס איז שתיה, ענן, דאס איז מלבושים, סא. די מלבושים האבן מיטגעוואקסן, ס'האט אויסגעקלינט די מלבושים און מן דאס איז געווען דאס עסן. דאס זענען געווען די דריי זאכן וואס מען האט זוכה געווען און דאס געבט דיר די מצה. די מצה געבט דיר אלע דריי זאכן, מען איז זוכה אז מען קען זיך מלחמה האלטן מיט מלחמת עמלק, מען איז זוכה צו. תיקון הברית און צו קדושת שבת. און מיט דעם הייבט זיך אן נאך פסח גראד דאס ציילן פון ספרתם לכם און אזוי ווייטער. יעצט מלחמה האלטן מלחמת עמלק ווייסט מען וואס דאס איז, פגם הברית. אבער ווען מ'האט שוין פוגם געווען דארף מען דאך זוכה זיין אז מ'זאל עס מתקן זיין. וויאזוי איז מען עס מסכן? מיט קדושת שבת. געשטעלט דעם הייליגן שבת, אין דעם שבת איז דער מן נישט אראפגעקומען, און זיי האבן געוויזן פארן אייבערשטן אז אונז גלייב מיר אז דער אייבערשטער וועט אונז מארגן אויך געבן פרנסה, און דאס האט זיי געהאלטן פערציג יאר אין די מדבר. און פון וואו זענען זיי, וויאזוי זענען זיי צוגעקומען צו דעם? ווייל זיי האבן געהאט שמחת עולם על ראשם, די שמחה איז געווען אז חמץ און שאור, וואס דאס איז יגון און אנחה, איז אסור אין פסח, באיסור גמור. און ס'האט געדויערט די גאנצע נײַן און פֿערציק טאג מען זאל ארויסקריכן אינגאנצן פון די אלע קליפות מצרים וואס מ'איז געווען, סאו די נײַן און פֿערציק טאג פונעם עומר איז געמאכט אז יעדער איד זאל קענען ארויסקריכן פון זיין גאנצן פארגאנגענהייט, און ער זאל קענען ארויסקריכן פון די אלע זיינע שלעכטע דרכים און שלעכטע זאכן וואס ער האט זיך געפירט ביז יעצט. ס'ווערט געברענגט אז מ'טוט זיך וואשן צוויי מאל ביי סדר, איין מאל דעם כרפס אין זאלץ וואסער, און דאס צווייטע מאל דעם מרור אין חרוסת. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'איז דא צוויי מיני טבילות וואס מ'טובל'ט זיך, איינס איז ווען דער יום טוב פסח קומט אריין, וואס דאס איז די בחינה ווייל זיי האבן זיך געטובל'ט אין מצרים, און זיי האבן זיך גע'מל'ט, זיי האבן זיך גע'טובל'ט, כ'האב ענק שוין געזאגט דער ענן ברענגט דער יונ תרגום יונתן האט זיי געטראגן ביז ארץ ישראל, דאס איז געווען נאכדעם וואס זיי האבן זיך גע'טובל'ט, און דאס איז די בחינה פון דעם כרפס וואס מען וואשט זיך די הענט, עס ווערט געברענגט פון בעל שם הקדוש אז איינער קען נישט גיין אין מקווה ערב ראש השנה צו ערב יום כיפור, איז דא עפעס א גאנצע פזמון וואס דער בעל שם הקדוש האט מתקן געווען מיט שמות מיט זאכן, און דאס. וואשן זיך די הענט, אזוי קודם וואשט מען זיך די הענט ארחץ בנקיון כפי, און נאכדעם זאל דאס זיין אזוי ווי מען איז געגאנגען אין די מקווה, פארשטייט זיך דאס נישט פאר קיין פרויען, דאס איז מען רעדט דא קדושה פאר מענער זאלן גיין העכער און העכער, איז במילא איז די ערשטע בחינה איז פון דעם כרפס אין זאלץ וואסער, און די צווייטע איז דער מרור אין חרוסת, יעצט די צווייטע זאגט מען.

און די ראיה איז אז ס'איז די העכסטע בחינה ווייל דעמאלטס דווקא זיצן די אלע חזירים און זיי ווארטן אויף די קינדער א גאנצע נאכט, יעצט מיט דעם וואס מ'גייט זיך וואשן צום טיש צו פירן דעם סדר צו די מצות, דעמאלטס איז מען ממשיך די בבחינת טהרה נאכדעם וואס די אידן האבן שוין מקבל געווען די תורה. און וועגן דעם איז אזא גרויסע זאך אז א מענטש זאל געדענקען יעדן טאג יציאת מצרים, ווייל מיט דעם וואס ער פירט אפ דעם סדר מיט דעת, דאס געבט אים כח א גאנץ יאר ער זאל קענען אלע נסיונות מיט אלע צרות דורכגיין, און מען זאל אייביג געדענקען די ניסים פונעם אייבערשטן וואס האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, און דאס איז די בחינה וואס מען דארף דורכגיין יעדן טאג, גייט יעדער דורך, וועגן דעם זאגט מען יציאת מצרים אינדערפרי און ביינאכט, מען זאל אלץ געדענקען אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז געטון דעמאלטס א חסד און ס'איז ארויסגעקומען וואסערע א חסד ס'איז געווען, און ס'איז נישט געגאנגען ליידיג, די זעלבע וועט זיין דא אויכעט, און יעדער מענטש פון זיין דילעמע, פון זיינע צרות, דער אייבערשטער וועט אים פון דעם ארויסנעמען, סוף כל סוף וועט דער אייבערשטער מאכן אז דער מענטש זאל באקומען וואס ער דארף, און ער וועט זוכה זיין, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, ער זאל נתקרב ווערן צו עבודת השם, און ער זאל טרעפן אלע זיינע זאכן וואס ער האט פארלוירן בשלימות, פארוואס? ווייל דבר אלקינו יקום לעולם, וואס דער אייבערשטער. טוט, דאס בלייבט אייביג. און וואס איז די גרויסקייט פון דעם קריעת ים סוף? אלע הרהורים רעים פון תאווה וואס עס לויפט נאך נאכן מענטש, יעדעס מאל א מענטש לאזט זיך נאך און ער זינדיגט, ער האט שלעכטע מחשבות, צו ער טוט בעילות אסירות, צו ער עסט נישט כשר'ס, לויפט עס אים נאך, און ווי מער ער וויל אוועקלויפן לויפט עס אים נאך, ס'פארשטערקערט זיך אויף אים, און דאס הייסט מצולות ים, מען זאגט אויך ווען מען זאגט תשליך ותשליך במצולות ים כל חטאותיהם. דאס איז די מים הזדונים פונעם ים, דאס מיינט מען פון די סטרא אחרא, ער טרענקט דיך אריין אין די אלע שלעכטע מחשבות און די קענסט נישט ארויסקריכן, און די ווילסט דיך מתגבר זיין אויפן ים, און די עיקר ווי זיי כאפן זיך אריין די חיצונים איז אינעם מח, פארוואס? ווייל דער ים איז חכמה, און די תיקון אז מען זאל קענען ניצל ווערן פון די אלע שלעכטע געדאנקען און פון די אלע שלעכטע הרהורים וואס דער. סמך מם לויפט אים נאך, איז דורכן זאגן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד קריאת שמע אינדערפרי און ביינאכט און ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וואס האט אין זיך צוועלף ווערטער קעגן די צוועלף שבטים וואס די ווייסט דאך נישט אין וועלכן שבט די ביסט, זאגסטו אלעס ביסטו זיכער מעלה, און ווער ס'ווייסט ס'איז געווען די ים שעשה שלמה איז געשטאנען אויף צוועלף בקר, אויף רינדערן, ס'איז געווען געמאכט פון קופער אבער ס'האט אויסגעזען ווי א ציור פון א בקר. און דורך דעם קבלת עול מלכות שמים איז עס נכלל געווארן אין די העכסטע קדושה, און א מענטש אז ער זאגט ערליך שמע ישראל און ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד צוויי מאל א טאג, ער זאגט קריאת שמע ווי עס דארף צו זיין, ווערט ער נכלל אין די צוועלף שבטים, און וועגן דעם איז אויך דא צוועלף טויערן אריין צו גיין צום בית המקדש, און יעדער האט אן אנדערן שורש הנשמה, יעדע שבט. און ס'ווערט פארטריבן פון אים אלע הרהורים רעים וואס ס'ציט זיך, פון סטרא אחרא, און דאס זאגט דארטן דער פסוק מפני שרי גבירתי אנכי בורחת, טאמער די וועסט זאגן קריאת שמע ערליך וועט דער סמך מם פון דיר אנטלויפן, און דאס איז אויך געווען די בחינה פון קריעת ים סוף וואס איז צושפאלטן געווארן אויף צוועלף חלקים וואס איז קעגן די צוועלף שבטים, דעמאלטס איז אראפגעקומען אן אור מלכות. פונעם הייליגן באשעפער, און ס'האט זיך מגלה געווען פאר כלל ישראל, און דאס איז געווען דער ים שעשה שלמה וואס ער האט נאכדעם ארויפגעשטעלט דעם גרויסן ים ווי די כהנים האבן זיך געטובל'ט האט ער ארויפגעשטעלט אויף צוועלף בקר, דורך דעם ווערט נתבטל די מים הזדונים, און וועגן דעם שטייט אין פסוק ויבואו בני ישראל בתוך הים, זיי זענען אריינגעקומען אינעם ים און דארטן האבן זיי זיך מדבק געווען צום אייבערשטן, און זיי האבן זיך געשלאגן מיט די סטרא אחרא. יעצט אונז ווייסן מיר אז דער עיקר קריעת ים סוף איז געווען בזכות. געזאגט. ארונו של יוסף מה ראה הים ראה וינוס מה ראה ארונו של יוסף ראה פארוואס ווייל יוסף הצדיק האט געהאט אין זיך די עיקר התגלות פון בבחינת קדושת הברית און ממילא האבן די אידן זוכה געווען דורך יוסף הצדיק'ס קדושה וואס ער האט זיך איינגעהאלטן האבן זיי זוכה געווען אז זיי זאלן זען ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. וועגן דעם, נאכדעם אז ס'איז שוין דורך דער קריעת ים סוף, איז שביעי של פסח ביינאכט, מוצאי שביעי של פסח, ביי אונז איז דא אחרון של פסח אויך, וואס איז די זעלבע בחינה ווי שביעי של פסח, איז שוין די גאנצע קליפות געווארן מתוקן, אזוי אז זיי קענען דיר שוין נישט טון קיין שלעכטס, אבער מען דארף אדער מאכן ערליך א ברכה, דאס וואס מען געבט א מאך מזונות אויף המוציא מיט אביסל ארענדזש דזשוס וואס איז אריינגעלייגט, דאס איז נישט אין דער ארדענונג רבותי, ס'איז וועי וועי ביאנד הלכה. נאר וואס? ס'איז שוין אזוי, מען כאפט א פיצא און די פיצא האט ד' ביצים, און מען רעכנט צו די אלע זאכן וואס איז אריינגעקומען, די די טשיז מיט די מיט די וועדזשטעבלס, און דער עולם שפילט זיך ארום, און נאכדעם שרייט מען רבונו של עולם איך האב דיך געבעטן פרנסה, איך זאג דאך פרשת המן יעדן טאג, יא המן זאגסטו, נישט פרשת המן, פיר דיך אויף ווי ס'דארף צו זיין, לערן אביסל, דאוון אביסל, וואש דיך צו דיינע סעודות בקדושה, בענטש ווי ס'דארף צו זיין, און בעט דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער הזן את העולם כולו ובטובו בחן בחסד וברחמים געב מיר אויכעט עפעס, עסטו זעהן אז ס'וועט ווערן אינגאנצן אנדערש די זאך, ס'וועט זיך דערטוישן די גאנצע פרנסה מיט אלעם, וועגן דעם ווען ס'איז געקומען צו מקריב זיין די שתי לחם, דאס איז געווען דווקא פון חמץ, פארוואס? ווייל מ'האט שוין מתקן געווען דורך קריעת ים סוף, די גאנצע קליפות וואס ער לויפט נאך פארן מענטש. יעצט, א מענטש דארף וויסן אז אפילו דער פחות שבפחותים, דער שוואכסטער מענטש אין אידישקייט, דארף אויף זיך מקבל זיין יעצט די תורה אויפס ניי נאכמאל. אזוי די חז"ל דרש'ענען בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, יעדן טאג דארף מען מקבל זיין די תורה אויף ניי, בפרט נאך אז ס'קומט דער חודש ניסן וואס דאס טוט אלעס מחדש זיין, דארף מען טון נייע זאכן.

אויכעט ווייל דאס ווייס מיר אז אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא א איד ס'איז א גרויסער בעל צדקה א מולטי מיליאנער און ער איז זייער גוט מיט מיר וועגן די טשיילד סעקשועל אביוז ער האט נעבעך א קינד וואס מ'האט אים אביוזט עניוועי איז דא א ישיבה וואס ארבעט אויף אים אויף גרויס געלט ער זאל געבן יעצט עפעס א גאנצן בילדינג אהער מיט אהין זאג איך הער אויס איך וויל דיר עפעס זאגן אלע ישיבות טוען היינט עדווערטייזן מען זוכט נאך, ס'איז נאך דא פלעצער פאר בחורים מצוינים מצוינים, ויהי שם לגוי, פארוואס זענען אידן געווארן גוים מלמד שהיו ישראל מצוינים שם? מען האט געזוכט נאר מצוינים, זאג איך אז זאלסט וויסן זיי זענען עדווערטייזט כ'וועל דיר ווייזן ווי אין זייער צייטונג, און למעשה ווארפן זיי ארויס בחורים אזוי ווי ס'זאלטן געווען גארבידזש, איך בעט דיך געב זיי נישט קיין דיים, נאר אז זיי ברענגען נאר אזא צוואנציג פראצענט. פון די בחורים וואס זענען איינגעשריבן, לאמיר זאגן זיי האבן א ישיבה פון הונדערט בחורים, זיי האבן מער, איך זאג נאר לאמיר זאגן, זאלן זיי דערווייזן אז צוואנציג זענען שוואכע בחורים וואס דא גייט די ישיבה טרייען ארויסצוהעלפן. קיצור ער איז געגאנגען ער האט עס איבערגעגעבן פאר די ישיבה, און די ישיבה זאגט אים ניין אונז קען מען נישט נאר מיט ציון מיט ציונים. קיצור זיי האבן פארלוירן א בילדינג, דעטס אלל. כ'האב אים געזאגט אונז גיימער זיך צוריקשלאגן, אונז גיימער נישט לאזן מער די שייגעץ שטיק וואס מ'האט אנגעטון מיט אונזערע קינדער ס'זאל ווייטער אנהאלטן, נישט מיט סעקשועל אביוז, און נישט מיט ארויסווארפן בחורים. שוין, יעצט גיימער ווייטער. כ'האב אויך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, איך זאג ענק יעדעס מאל אז ס'איז דא פון די OU וואס מ'קומט זיך צוזאם, אמאל פלעגן זיי עס מאכן יעדעס יאהר, היינט מאכן זיי עס שוין נאר איינמאל אין צוויי יאהר, ווייל מאר אר לעס דער עולם ווייסט שוין ווי צו גיין, מ'סעיווט די ליטערעטשער, איך האב נאך די ליטערעטשער פון דאס ערשטע מאל, איך בין גראדע געווען דער וואס האב זיי געבעטן זאלן עס מאכן די ערשטע מאל, איך פיל מיך אזוי ווי די טאטע פון דעם, און איך פאר ארום איבעראל היינט מאכן מקוואות, איך וויל אייך זאגן אידישע קאמיוניטיס וואקסט, איר וועט הערן די וואך ביים שיעור וואס איך רעד דערפון, איך האב נישט געוויסט אז כ'וועל נאך רעדן פון דעם האב איך עס נישט צוזאמגעשטעלט, אבער איך זאג ענק קלאר און דייטליך, כ'האב פארגעסן ווייל ס'געווען פסח האב איך פארגעסן אז ס'איז מערטשעם דעם קומענדיגן זונטאג האב איך גערעדט סתם אזוי ווי שיין וואקסן אידישע קאמיוניטיס, איך בין געווען יעצט אין עטליכע שטעט, דעטרויט וואקסט ווי אויף הייוון, קליוולאנד וואקסט ווי אויף הייוון, עפעס די לעצטע אנדערטהאלבן יאר איז צוגעקומען הונדערטער משפחות, ס'איז אנבעליוועבל ווייל זיי באקומען וואוטשערס, קיינער גנב'עט עס נישט אראפ, און מ'געט אלעס דירעקט, די גאווערמענט געט עס דירעקט פאר די ארעמע מענטשן, ווייל ממילא האבן זיי נישט קיין פראבלעם מיט שכר לימוד, און זיי דארפן נישט צוצאלן אזוי ווי דא מיט די סעקשן עיט מיט די אלע זאכן, און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע מעלה, הייזער זענען ביליג, פאר הונדערט טויזנט דאלער האסטו א הויז א מלכות, אזוי ווי ס'איז געווען אין מאנסי מיט איך ווייס צוואנציג יאר צוריק, יור גאוינג בעק אין טיים. און איך וויל זייער שטארק אז דער עולם זאל מיר טוהן א טובה, א פערסענעל פעיווער, פאר מי, דו איט פאר מי, איך וויל ענק טרעפן זונטאג, ביי די גרויסע אסיפה, איך וויל ענק געבן די טיים און די פלעיס, און איך וויל עטס זאלטס דארט זיין, איי עקספעקט עווריבאדי טו קאם, און כ'האב ענק שוין געזאגט, עטס האטס פון ווילימסבורג מער גארנישט איינגעלייגט, איינער זאגט זייער גוט, דארטן האט מען פארקויפט אויף יוניאן עוועניו גייען קומען ארטיסטן, זיי פארגעסן צו לייגן ווענישן בליינדס, דא איז אויך דא פול מיט ארטיסטן, די גרעטש בילדינגס, איך פאר אריבער מיטן טרעין, קענסט אריינקוקן ווי יענער דרייט זיך ארום ווי אדם וחוה פארן חטא. כ'מיין זיי דרייען זיך נישט אין די גאס אזוי, זיי דרייען זיך נאר אינדערהיים, איז במילא וויל איך זאגן פארן עולם, זייטס נישט קיין בהמות, נאובאדי איז גאנא לוק עפטער יו, אנלעס יו לוק פאר יורסעלף, ברענגסט אראפ קינדער אויף די וועלט, ווילסט אויפהאבן אידישע דורות, איז במילא זאלסטו טוהן וואס איז גוט פאר דיר פיינענשעלי, און ס'איז גוט פאר אידישקייט אויכעט, משל,

טעסט און מען זעצט איין אין ארץ ישראל, עטס קענטס זיך די אלע ניין יארדס, סאו וויל איך ענק געבן די אדרעס ענד איי וואנא סי יו אלל דער, טוטס עס פאר מיר א פערסענעל פעיווער, נישט ווייל איך קריג קאמישן, איך זאג ענק באמת כ'האב דערמיט גארנישט פערזענליך, נאר איך פיל אז אסאך מענטשן וועלן גיין אוועק וואוינען, למשל איך האב גערעדט וועגן טעקסעס, געקומען איין יונגערמאן, כ'ווייס נישט צו איך זאל זאגן זיין נאמען, און ער איז זיך אזוי מחיה דארט און ער האט שוין געשלעפט נאך זעקס יונגעלייט, און דאס איז נישט ווי איך וואוין אין אוסטן, דאס איז אין יוסטן. אין יוסטן איז דא פינף זעקס טויזענט קינדער, אידישע קינדער, פארקערט ער איז געקומען מיט פיאות, מיט אראפגעלאזטע פיאות, האט ער געפרעגט די מנהל ס'עט אייך ארן אז מ'עט גיין מיט אראפגעלאזטע פיאות ווייל כ'האב נישט קיין חשק אפצושערן מיין זון די פיאות, זאגט ער ס'עט מיך ארן, I'd love to see it, ביקאוז צוויי יאר ארום וועט א האלבע חדר גיין אזוי, אונז ווייסט מיר נישט ווי ווייט אונז זעמיר ארויפגעקוקט און וואס אונז טוען מיר אלץ פאר תורה און פאר אידישקייט, נאר דא ברעכט מען יעדן אונטער, אה, אה, דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט, די ציונים ימח שמם. הערטס אויף מיט די שטותים, דער רבי האט אויך געזאגט מען זאל לערנען מיט די קינדער אז מען טאר זיי נישט טאטשן, און מען זאל לערנען וועגן שובבים, דער רבי האט אסאך זאכן געזאגט, פארלייגטס ענק נישט אויף איין זאך און ציטס אראפ יעדן די געמיטן. עניוועי, דא איז די אדרעס וואס איך גיי ענק יעצט געבן. יעצט, אויב מען וויל רעדזשיסטערן, קען מען רעדזשיסטערן מיט די טמא'נע קהלה דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט או יו דאט או אר דזשי, ארגענעזעישאן,

קאמיוניטי מעטראפאליטען פעוויליאן, ס'גייט זיין דעם קומעדיגן זונטאג, נו די וואך גייט תזריע מצורע דאס וועט זיין אחרי קדושים, ס'וועט זיין עיפריל די טוירטיעט, דעם דרייסיגסטן אפריל, ס'הייבט זיך אן צוועלעווע ביימיטאג און ס'לאזט זיך אויס זעקסע ביינאכט. סאו איך בעט יעדער זאל קומען, איך בעט אויכעט אז ווייזער זאל קומען, דער רשע ווייזער וואס ס'זיצט זיך אין א רייך הויז וואס ער האט אפגע'גנב'עט געלט אלע יארן פון. משמרת הפופיק האט ער געדארפט זיין, גארנישט געטוהן, איינמאל האט ער ערלעדיגט מען זאל אראפנעמען עפעס א בילבאורד דארטן פון די הייוועי, משוגענע חברה, איז די ערשטע מאל ווען מ'האט עס געמאכט האט אים סאקמער קאקמער געשיקט ער זאל זיך קומען אומקוקן וויאזוי מ'ברעכט עס אונטער ווייל די ריעל עסטעיט וועט פאלן, ווייל ס'איז נישט גענוג מ'מאכט זיבן הונדערט פראצענט מ'וויל מאכן אכצן הונדערט פראצענט, עניוועי די באם איז געקומען. און שוין, איך האב אים געלאזט דארט זיין. ברוך השם ס'איז דא סאך מענטשן וואס זיי מופן, און איך זאג ענק נאכאמאל, דער סוף וועט זיין מעט מוזן מופן, מעט נישט קענען ווייטער וואוינען דא אין ווילימסבורג, מעט נישט קענען וואוינען אין בארא פארק, נישט אלץ רענט'ס און נישט אלץ די פריצות, מעט עס נישט קענען מער באווייזן. איז וויל איך ענק זאגן, דו יור סעלף א פעיווער, איי וואנט טו סי יו אלל ביטווין טוועלוו נון סאנדעי עיפריל די טוירטיעט עט א האנדערט ענד טווענטי פייוו וועסט עיטינט סטריט, ס'איז אויף אכצענטע סטריט וואן טווענטי פייוו, דאס איז מסתם ביי קארנער פיפט עוועניו, פון צוועלווע ביז זעקסע ביינאכט וויל איך ענק אלע דארט זען, עטס זאגן עטס זענטס געקומען צו די קאמיוניטי מעטראפאליטען פעוויליאן. און דארטן עטס עט זעהן ס'דא רבנים ס'דא ריעל עסטעיט בראוקערס ס'דא אלעס וואס דו ווילסט, ווילסט האבן א ווארעמע קליימעט אדער א קאלטע קליימעט וואס דו ווילסט, ווילסט וואוינען אלל די וועי אפ נארט קענסטו וואוינען אין באפעלא קענסט וואוינען ווי ס'פאלט דרייסיג זעכציג און ניינציג אינטשעס שניי, ווילסט נישט פאר מער דאון סאוט באט פליז קומטס מעיק יור סעלף א ביזנעס טו קאם און. אזוי וועט דער אייבישטער העלפן אז מ'וועט קענען ווי מ'זאגט זיך צושפרייטן כלל ישראל איבער גאנץ אמעריקע, זעט אויס אז דער אייבישטער וויל אז אין אלע שטעט אין אמעריקע זאלן וואוינען אידן, ווייל ס'איז דא שטעט ווי ס'איז נאך נישט דא קיין אידן, ס'איז אביסל קאלט דארט אין מאנטענע און אנדערע פלעצער, זעט אויס דער אייבישטער וויל איבעראל זאלן זיין אידן, ס'איז עפעס א לובאוויטשער געווארן רב אויף גאנץ מאנטענע, קענסט דארט האבן טויזנט עיקער פאר אפאר דאלער. עניוועי, רבותי, קומטס. שקויעך. יעצט אמאל פלעגן זיי עס מאכן יעדעס יאר, יעצט איז עס שוין נאר יעדע צוויי יאר ווייל זיי האבן ליטערעטשער, מענטשן גייען ארויף אויף די טמא'נע כלי, מען זעהט אלע קהילות וואס זענען דארטן, מען קען זיך קאנטעקטן מיטן רב, ס'איז היינט א נייע וועלט, די טמא'נע כלי האט דאך געמאכט א א מהפכה אין די גאנצע וועלט. אבער קומטס נעמטס ליטערעטשער, יו נעווער נאו ווער יו קען וויינד אפ. און ביי די וועי אז עטס גייטס פרעגן דארט איינעם, און עטס עטס מיך דארט זעהן, עטס עטס זעהן נחום ראזנבערג, עטס עטס זעהן אז דארטן לאזט מען מיך דאווענען מיט מנין אויכעט, ס'איז נישט אזוי רעסטריקטעד ווי די סאטמארע פערד האבן געוואלט רעסטריקטן ווילימסבורג, דערווייל האבן זיי פארלוירן מסתם צוואנציג דרייסיג פראצענט פון אידנטום, איך האב ענק געזאגט זיי קומען נאך מיטן שטריימל אין בית מדרש באט זיי גלייבן אין גארנישט זיי פרעסן חמץ זיי האבן געגעסן חמץ בצוותא חדא צענליגע אינגעלייט ברויט מיט מצות האבן זיי געגעסן און נאכדעם זאגט דער אייבישטער זעסט דעם דער אויבן דער אויבן ווי מען האט געמאכט די קרעמעטאריום זעט אויכעט אויס ווי א מצה אויבן ווייל אלי וויזעל האט אויך געזאגט ער האט געגעסן חמץ און מצה. רבותי, נישט סאטמאר האט ענק געבוירן, און אן סאטמאר איז אויך דא אידישקייט, און אויב סאטמאר האט ענק פארפירט זיי האבן ענק געמאכט משכב זכר עטס זענטס ארויס פון די שינעס, קומטס צוריק, יעצט האטס גארנישט מיט זיי, און מאכטס א נייע טשעינדזש, א טשעינדזש אוו עדרעס, א נייע קהילה, א נייע פלאץ. עטס ווייסט נישט ווי ווייט די מאדערן ארטאדאקס האט ליב די פרומע ארטאדאקסישע אידן, יו דאנט נאו, ווייל זיי קוקן אויף אונז ארויף, זיי זעהן אז אונז האבן מער הצלחה ווי זיי, אז די קינדער בלייבן אידיש, שטעל דיר פאר בית יעקב אוהב שלום האבן געוואלט איך זאל ווערן זייער רב, זיי האבן גע'חלש'ט, איך האב זיי געזאגט תורה מיט אלעם אבער רב האב איך נישט געוואלט ווערן ווייל איך האב נישט געוואלט זיין אריינגעשלעפט און נישט אין זייער פאליטיק וואס גייט יעצט פאר, ס'קומט דארטן אן דער לאנדא מיט די לאנגע בארד, דער וואס האט געוואלט וואוינען מיט די שוועגערין. מיט די שניר האט ער געוואלט וואוינען און איז אנטלאפן אויף מאנרא, ער קומט דארטן אפערן געלט ער וויל עס קויפן, אהרן יאסל לאנדא הייסט ער, האט ער א בארד ווי נחשון בן עמינדב, נישט איך וויל זיין אינוואלווד אין דעם, און נישט דארטן זייער רב וואס מען הרג'ט זיך יעצט ארום איינער געלער מיט אהער מיט אהין, מיט דעם אלעם וויל איך נישט זיין אינוואלווד, און נישט איך זוך א אידן וואס איך ווייס זיי קומען אום שבת צופארן מיט די קאר, און איך וויל זיין זייער רב, און דער רבונו של עולם עט מיך פרעגן פארוואס האסטו נישט גערעדט וועגן שמירת שבת, און איך האב זיי געזאגט איך האב איין סאבדזשעקט, טאמער ווער איך דער רב רעד איך יעדע וואך מען טאר נישט מחלל שבת זיין מחלליה מות יומת ני זיי האבן נישט געוואלט אזא רב זיי האבן געוואלט איך זאל זיך לעקן צו זיי איך לעק מיך נישט צו קיינעם איך בין צו שטאלץ און צו רייך איך זאל מיך לעקן צו קיינעם עניוועי איז איך זאג דעם עולם ווען עטס וועטס קומען דארטן עטס וועטס זעהן אז מען טוט ענק מוראדיג אפרישיעטן דא אין וויליאמסבורג מען לאכט פון דיר מען שטויסט דיך ארום דוד ראזענבערג די שייגעץ דער רשע זאגט פאר מיר ער קען מיר נישט פארקויפן מצות ווייל די רבנים מוזן געבן א צעטל מען מעג מיר פארקויפן מצות. איך האב זאט די טוט זיך גייסט ארף טאמער וועט ער פארקויפן מיט טוהן מיט הנאה האבן פון דער. עניוועי, רבותי קומטס און איי וואנא סי יו דער. ס'איז דעם זונטאג וואס ס'קומט און ס'איז.

סקאסט נישט קיין געלט דעטס די גוד טינג אבאוט איט, ווען סאקמער קאקמער וואלט עס געפירט וואלט קודם דאס אריינקומען געקאסט כאטש צוואנציג דאלער, עפעס אראפגנב'נען פונעם עולם זאל נישט הייסן אז מען געט עפעס אומזינסט, ניין ניין עס קאסט גארנישט קענסט רואיג קומען און דו קענסט דיר טון אמאל א גרויסע טובה. די מענטשען זענען אזוי אנגעשטרענגט די ווייבער זיי וואוינען מיט אזויפיל קינדער אין איין בעדרום זיי קענען עס נישט פארטראגן מער. שכוח, און ס'דא נאך א זאך, דארט קענסטו קויפן א הויז אויכעט, ס'רוב קהילות העלפן מען זאל קויפן א הויז, זיי העלפן צום דאון פעימענט, זיי געבן עס אבער זיי בארגן עס, באט זיי העלפן דיר ארויס, איך בין יעצט געווען קוקן א מקווה אין א שטאט, איך וויל נישט זאגן וואו, איז איינער פון די גרעסטע מיליאנערן דארטן ער צוגעקומען, ראביי ראזענבערג יו קאם טו ליוו היער איי ביי יו, איי גיוו יו די דאון פעימענט פאר די הויז, נאט עז א לאון, איך האלט נאך נישט ביים גיין, איך מוז דאך האבן מיין די, איך מוז דאך מיך שלאגן, און איך מוז ארום פארן, איך קען נישט זיצן אויף איין פלאץ, בקיצור.

ברינג דעם אלאנג, לעט עם סי וואטס אפ פאר אידישקייט, שיינע הייזער מיט אלעם, די רשעים אין לעיקוואוד האבן שוין אנגעהויבן, אוי מען דרייט שוין און מען טוט עס, ווילן אונטערן טיש געלט און אויפן טיש געלט, העי גיי אליינס, ווי דאונט ניד א אידישע שטאט, אונז וויל מיר וואוינען צווישן גוים, טאמער פאלט איינער צוזאמען אום שבת, זאל זיין א שבת גוי. און אויכעט מוז איך האבן פאר וועם צו פארקויפן דעם חמץ. איך האב דאך די יאר נישט געהאט פאר וועם צו פארקויפן דעם חמץ. שטעל דיר פאר קיינער האט נישט געוואלט קויפן מיין חמץ. דו ביסט אין חרם. נישט די יאר, שוין צען יאר אזוי. נאר עס איז דא איין רב וואס שטילערהייט קומט צו אים ביינאכט צוויי געט ער עס א פארקויף. עס איז לצים. דאס איז א קאמיוניטי. ווען ס'איז דא אן ערנסטע זאך איז עס א קאמיוניטי. עניוועי. איך האף עטס וועטס אלע האבן שכל צו קומען, ביקאויז די גאנצע אמעריקע האט זיך אויך געגרינדעט ווייל יוראפ האט געוואוסט ס'איז דא בעדער לייף אין אמעריקע, און קוק וואס אמעריקע איז און קוק וואס יוראפ איז, אנטיסעמיטישע יוראפ און אמעריקע ווי נישט וואס, די גאווערמענט געבט געלט פאר ישיבות פאר תלמוד תורה'ס און אזוי ווייטער, זיי געבן יו פי קעי געבן זיי שוין פון די דריי יאר אן, נישט וואס איך האלט ס'איז א מעלה, אז מ'קען נישט לערנען וואס מ'קען לערנען איז דאך עס נישט קיין מעלה, אבער למעשה ס'איז א מציאות אז ס'איז אזוי. כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר קלייניקייטן, איינס איז אז איר וועט הערן אז ס'איז דא אין בענזענהורסט האט בעלז געדינגען דארטן פאר ישיבה קטנה א פלאץ, און די חברה זאגן אז ס'איז צרות ווי א בארג, איך האב אלע אינפארמעישן נאר ווילאנג כ'קען נישט עס מברר זיין א הונדערט פראצענט בין איך מחיוב כאטש צו זאגן אז דער עולם זאל וואטשן, כ'האב געטרייט צו מאכן וויפיל כ'האב געקענט אינפארמעישן ריסערטש און כ'האב אינפארמעישן אבער. ס'איז ביטער דער מצב. יעצט איז דא נאך איינער, ער הייסט חיים אהרן פרידמאן, ער איז א מנהל פאר די קאטשקעווער ישיבה, אברהם שלמה בלום, ווייסט ווער דער שייגעץ איז? דאס איז קאטשקעווער רב'ס א זון, וואס ער האט א זון וואס ער מאכט בתים, און ער האט מיך גערופן צו באקוקן די מקווה, און זיין שוואגער, דאס איז דער ספק חזר, דער פאיע רב האט געזאגט מען זאל נישט נוצן די מקווה, האט אברהם שלמה בלום געזאגט פאר זיין זון אז דו עסט נאכאמאל ברענגען דעם נחום עסטו פליען פון שטעטל.

קענסט פארשטעלן אז א קאשויער רב זאל האבן אזא סוף, נישט האבן גארנישט מיט וועם צו רעדן? מיין זון איז געווען זיין דאקטער, פלעגט ער אים זאגן אז זיי ווילן נאר נישט באדערן, ער האט געזאגט קיינער קומט שוין נישט צו מיר, זאגט ער ניין זיי ווילן נאר נישט באדערן דעם רעבן, און גע'גנב'ט האבן זיי הונדערט מיליאנער דאלער, זיי האבן ריעל עסטעיט ווערט, זיי קענען לעבן ביז משיח העט קומען, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און זיי זענען די צדיקים, און אונז מוז מיר, ווי מ'זאגט, פאר זיי האבן דרך ארץ, עניוועי, זאגט ער מיר אז דארט איז דא א מנהל חיים אהרן פרידמאן, ער רעדט זייער נישט איידל צו די בחורים, ס'איז דא א ישיבה קטנה, ס'איז אויכעט נישט ממש אין בארא פארק נאר לעבן בארא פארק, און ער רעדט נישט איידל צו בחורים, ער געבט אזא ברייטן שלום עליכם און מאכט זיכער אז ער כאפט. אן דעם בחור און ער געט אים א קלאפ אין הארץ און ער גייט אראפ צום פיפיק אויכעט, אזוי זאגט ער מיר, בחורים קאמפלעינען, נאר יעדער האט מורא, זאגט ער, דו קענסט נישט זאגן מיין נאמען ווייל מ'... איך האב זיי אלע אין דר'ערד איך וויל עס זאגן און זיי זאלן די עלטערן עס אליינס מברר זיין, און נאכדעם טוט ער נאך נישט איידעלע זאכן מיט בחורים, בחורים אר פילן ווערי אפענדעט מיט דעם, יעצט מוזט פארשטיין א ישיבה קטנה בחור אז דו טאטשסט אים צי דו ווילסט אים טאטשן, צי ער פילט אז. יור טרייענג טו געט טו היז פרייוועט פארטס, הי גאוס מעד, ער קען משוגע ווערן, עניוועי, סאו האב איך ענק שוין ארויף געלייגט וועגן בעלז וואס עטס עט הערן שפעטער ביים שיעור, ס'איז יעצט אריין געקומען דעיס, לייג איך דעיס אויך צו, ס'איז אויכעט נישט ממש אין בארא פארק די ישיבה קטנה זיי האבן אויך געדינגען ערגעץ אינדרויסן פון בארא פארק, קענארסי דאכט זיך מיר האט ער מיר געזאגט, למעשה רבותי. אונז מוז מיר האלטן אין איין רעדן און רעדן און רעדן, ווייל ווען נישט וועט עס ווערן א רגילות און בעפאר יו נאו איט, מען כאפט אן, מ'געט שלום עליכם לעבן הארץ און מען כאפט אן דעם פיפיק, ס'איז א נארמאלע זאך, ס'איז אלץ אזוי געווען. רבותי לאמיר זיך צוריק ווייטער נעמען אין די הענט אריין. נו כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז אריינגעקומען פון חרדים צען, איינער האט אפגעקאלט, עס איז א נוז עידזשענסי, אז זיי האבן שוין צוריקגעצויגן, אז ס'איז די געלט פון קניבסקי גייט פאר עפעס א קראנקע פרוי, זאג איך אים קודם כל קומסט דאך אריין מיט א. נאמבערס איך קען דיך נישט צוריקקאלן צווייטענס פארוואס ווייס איך אז דו ביסט חרדים צען און דריטענס און אז זיי האבן צוריק געצויגן מיינט עס מ'האט געמאכט א לחץ אויף זיי אונז האמיר אויכעט מברר געווען אלעס איידער כ'האב עס נאך געזען אויף חרדים צען. און אונז ווייס מיר קלאר אז דאס גייט פאר מאכן קלפן אונז האמיר אינסייד מענטשן ביי קניבסקין אין שטוב. עטס מיינטס איצט שפילן מיר זיך דא ארום? אונז ליינען מיר אין צייטונגען און זאגן מיר נאך וואס עס שטייט אונז האמיר שוין געוויסט פארדעם אז מען גייט דאס מאכן מען האט געוואלט געבן דאס געלט קען זיין מענטשן ציען צוריק קען זיין מ'וועט עס נישט געבן סוף כל סוף און קען זיין ס'עט זיין אזא מינע ביזי בזיונות אז ס'איז ממש א שרעק ס'איז נישט צום גלייבן וואס מען טוט מיט אידיש געלט און איך האב געזאגט פאר דעם מענטש כ'האב אים געזאגט אויב ס'איז אמת אז עטס האט צוריקגעצויגן און איך האב עס ארויפגעלייגט גיי איך ענק סוען. האט ער אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן. פארשטייסט? יעדער האט מורא און ס'טוט זיך אלץ א אידישע אונגע פארשטינקענע פארקאקטע געשעפטן וואס מען טוט דא אלץ. דער אמת איז, ווער ס'האט פארקויפט קעניעווסקין דעם גאנצן איידיע איז אויך געווען א מענטש וואס ער האט געוואלט מאכן אפאר טאלער, דעטס וואט ווי'ר אלל היער פאר, נישט איך, אבער די חברה, נאך א דאלער און נאך א דאלער ארויסצושלעפן דאס געלט פונעם עולם. רבותי, געטס נישט קיין געלט ביז עטס ווייסט נישט צו וועמען ס'גייט. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת.